פרשת עקב שטייט שטייט אין פסוקים נאך פאר שני פאר שני דער פסוק ויודעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מיסרך די סמג, די סמג איז געווען פון ראשוני ראשונים, ראשוני ראשונים, אנהייב ראשונים. ער שרייבט, וואס איז די פשט אין דעם פסוק וידעת עם לבבך? כי כאשר ייסר איש את בנו, וואס איז דער פסוק? שרייבט ער מצוות עשה לצדק את הדין על כל מה שיארע עליו, יעדע זאך וואס געשעהט דיר,

ס'גייט נישט פונקט ווי ער האט געמיינט. ער האט געמיינט די שידוך גייט זיך ענדיגן און ס'האט זיך נישט געענדיגט. ער האט געמיינט ער גייט דא פארדינען אפאר דאלער און האט עס נישט פארדינט. ער האט געמיינט וכו' וכו'. דרשתי עשה זו לרבים אם לא יבוא ענינו של אדם בטוב אז ס'גייט עפעס נישט גוט, מצוות עשה לחשב בליבו כי לטובותו נשתנה עניניו, א מצוות עשה לחשב בליבו אז ס'איז לטובותו נשתנה עניניו. מ'האט מיר געקלינגען פון אמעריקע פון ניו יארק פון הצלה, ראש הצלה הרב ר' בן ציון לעבאוויטש האט ער מיר געזאגט א אינטערעסאנטע זאך וואס דארטן איז געווען דעם שבת, דעם שבת דארטן אויף די בערג, ס'איז דארטן אויף די בערג א צוויי הונדערט פופציג טויזנט אידן זענען דארטן אויף די בערג, און הצלה האט דארטן אויף די בערג האבן זיי דארטן אסאך, אין יעדן געגנט איז דא קבוצות פון אינגעלייט וואס קענען הצלה וואס מען דארף, יעדע געגנט ס'דאך צושפרייט אויף אזויפיל בערג. איז טאמער ס'קומט אריין א קריאה, מ'קלינגט אן אין הצלה, שיקט מען דער וואס איז אין דעם געגנט, וואס איז אין דעם געגנט אין דעם. זאגט ער דעם שבת איז דאס געווען א מעשה נורא, מ'האט אריינגעקלינגען, מ'האט אריינגעקלינגען אין הצלה, איז די הצלה איז דאך גלייך מודיע פאר זייערע נציגים וואס זיי האבן אין די, איז זיי האבן מודיע געווען פאר עפעס חברה זאלן צוגיין הצלה, זאלן צוגיין גלייך הצלה, זאגט ער די מעשה איז געווען עפעס א ווינדערליכע זאך, ווייל לעבן דארטן ווי מ'האט געדארפט די הצלה, דארטן איז געווען אנדערע חברה, וואס האט מען זיי גערופן? אזא שטייגער פונקט ווי מ'האט גערופן חברה פון רחוב ר' עקיבא קיין פארן קיין וויזשניץ הצלה, אין קרית וויזשניץ, און דארטן קרית וויזשניץ איז געווען הצלה, וואס האט מען גערופן פון דא? ס'איז געווען עפעס א מאדנע מעשה, וואס הייסט די אינגעלייט וואס האבן געוואוינט דארטן אויפן פלאץ ווי מ'האט געדארפט די הצלה, האבן אויך געהערט, זיי האבן געהערט אויף די משדרים, האבן זיי געהערט אז מ'רופט, ווי מ'רופט, אבער ס'איז דאך שבת, שבת טאר מען דאך גארנישט טון, גיין רעדן מיט די משדרים ווען זעמער דא, ווען ס'איז שבת טאר מען נישט, אבער זיי האבן זיך געוואונדערט מורא'דיג, וואס רופט מען פון די ווייטנס, אונז זעמער דא, אונז זעמער דא אין געגנט, האבן זיך געוואונדערט מורא'דיג, אונז זעמער דא, וואס רופט מען פון די ווייטנס. אונז האבן מחליט געווען דעם טאג אז מוצאי שבת גייט מען מאכן א ויצעקו אויף דעם, וואס מאכסט נישט סדר, גייסט רופן פון די ווייטנס ווען דו האסט דא חברה? למעשה זענען די צוויי אינגעלייט וואס ס'איז געווען שבת נאכמיטאג פאר רעווא דרעווין איז געקומען די קריאה און זיי זענען אריינגעגאנגען גלייך אין בית מדרש, מ'האט זיי נישט גערופן, זיי זענען אריינגעגאנגען אין בית מדרש, די ב זענען אריינגעגאנגען אין בית מדרש מנחה, מנחה שבת נאכמיטאג, איז אריינגעלאפן עפעס א אידענע דארטן א פרוי, זי האט געמאכט קולות מיט א קינד, ער אטעמט נישט, ער אטעמט נישט, ווער קען הצלה? זאגט ער אז עס איז געווען א דום לב, איר ווייסט וואס איז א דום לב? א דום לב, די אייבערשטער זאל אפהיטן ביי עלטערע וכו', ביי קינדער איז דאס נישטא, אז עס איז דא א דום לב איז די זאך ערלעדיגט. ס'איז א דום לב. זיי האבן געארבעט דארטן, די הצלה מענטשן האבן דארטן געשטאנען און געארבעט אויף דעם בעיבי דארטן, א בעיבי. געארבעט און צוריקגעברענגט דעם דופק. און ברוך השם די קינד לעבט און געזונט. אבער זיי זאגן דאס איז קלאר אז ווען זיי פארן דארטן, ווען זיי גייען צו צו די הצלה ווי מ'האט זיי, ווי מ'האט זיי געדארפט רופן לכאורה יא, ווי מ'האט זיי געדארפט רופן, וואלט דער קינד נישט געבליבן ביים לעבן. דער קינד וואלט נישט געבליבן ביים לעבן. מ'האט געזען עפעס א מאדנע מעשה, וואס האט מען גערופן פון די ווייטנס, אונז זעמער דאך דא. זענען אריינגעגאנגען אין בית מדרש, און דארטן געקומען א אידענע, מען האט דארטן געראטעוועט פשוט א קינד, די קינד לעבט יעצט נאר בזכותם, ווייל דאס איז א זאך וואס מען האט געדארפט ראטעווען אויף מינוט, דאס איז נישט קיין זאך, די קינד האט נישט געאטעמט, און ברוך השם די קינד לעבט און געזונט אלס וואס איז. די קינד לעבט און געזונט אלס וואס איז. וואס איז עס טייטש? און זאגט מען נאכאמאל אז דער אז דער דער וואס האט אריינגעקלינגען צו די הצלה יא? ער זאגט אז ער ווייסט אליין נישט פארוואס האט ער געקלינגען צו די ווייטער ס'איז דאך דא דארטן אין געגנט, ער זאגט צוואנציג סעקונדעס נאך וואס ער האט געקלינגען האט ער זיך געכאפט, האט שוין ארויסגעשיקט און שוין געווען אויפן אמבולאנס, צוואנציג סעקונדעס האט ער געכאפט, אבער וואס איז די טייטש אז אלץ פירט דער באשעפער און דו פארשטייסט נישט אלעס? ס'איז דא אזא ווארט די ווילנא גאון זאגט אין מגילת רות איז דא א פסוק אל תקראנה לי נעמי קראן לי מרא אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה' זאגט די ווילנא גאון אל תקראנה לי נעמי דעמאלטס ווען ס'איז געגאנגען אזוי גוט רופטס עס נישט אן נעמי דאס איז נישט נעמי דאס איז נישט זיס ווען ס'איז געגאנגען אמאל גוט. דאס איז קראן לי מרא. דאס איז געווען מרא פארוואס? ווייל דו זעהסט ס'איז געגאנגען אזוי גוט, און וואס איז געווען די סוף? מ'האט אפגעלאזט ארץ ישראל, די גמרא זאגט מ'האט מ'האט נישט געטארט דעמאלטס אפלאזן ארץ ישראל, און גיב א קוק וואס איז ארויסגעקומען. איז געווען גוט? דאס איז נישט נעמי, דאס איז געווען מרא. דאס איז געווען מרא. כי אני זאגט זי, אני מלאה הלכתי, ווען איך בין געווען מלאה הלכתי האב איך אפגעלאזט ארץ ישראל, און ווען ריקם ווען איך בין געבליבן דארטן ריקם איז השיבני ה' בין איך יא צוריק געקומען, נו זעהסטו אז יענץ איז נישט געווען נעמי, יענץ איז געווען מרא. טייטשט די ווילנער גאון דארטן, אך טוב וחסד ירדפני, ס'איז דא אמאל וואס דער מענטש האט נאר טוב וחסד, דאס איז פאר אים א רדיפה. ס'איז פאר אים א רדיפה, פארוואס זאל דאס דערווארטעט אים, שרייבט ער די לשון, אך טוב וחסד, און ער האט נאר אך טוב וחסד, ביי אים א רדיפה פאר, דאס הייסט א רדיפה פארוואס, כי ברוב הטוב יבעט ביוצרו ויקטין בטחונו אליו, ברוב הטוב יבעט ביוצרו, וישמן ישורון ויבעט, און ויקטין בטחונו אליו, איז ואדרבה, שטוב לו לאדם זאגט ער שיהיה לו קצת יסורים בזה העולם, כי הם יקרבו אותו לעבודתו. דורך די ביסל יסורים דאס איז מקרב לעבודת השם. דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זיין נאנט צום אייבערשטן אן קיין יסורים, אן קיין אן קיין שום יסורים זאל מען זיין נאנט צום אייבערשטן. אבער געדענקען דעם ווארט וואס ער זאגט אז אל תקראנה לי נעמי, נישט נעמען אונז שטענדיג וואס דיר זעט אויס, זעט אויס דעמאלט זיס, ניין דאס איז נישט געווען זיס, דאס איז קראן לי מרא, דאס איז מרא געווען. ווייל אין פסוק שטייט אז מ'האט געפרעגט הזאת נעמי? דאס איז נעמי? זאגט דער ווילנער גאון, ניין ניין, זי זאגט אל תקראנה לי נעמי, דאס איז נישט, דעמאלטס איז נישט געווען נעמי, דעמאלטס איז נישט געווען נעימות, דעמאלטס איז געווען קראן לי מרא, דאס איז געווען מרא, ווייל דו זעסט אז אני מלאה ווען איך בין געווען מלאה הלכתי האב איך אפגעלאזט ארץ ישראל, און ווען ריקם ווען איך בין ריקם דעמאלטס השיבני ה'. מיט דעם טייטשט דער ווילנער גאון, דאס טייטשט צרות לבבי הרחיבו, טייטשט אז די צרות לבבי דאס איז מרחיב דעם לב צום אייבערשטן, לקרבת אלוקים, אבער דאס איז נישט. דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון אלע יסורים, נאר צו וויסן וויפיל א איד דארף זיין תלוי אינעם אייבערשטן אין יעדן מצב. די תורה זאגט אן די וואך, וזכרת את ה' אלוקיך השמר לך פן תשכח, ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך. ויעש את האיש, שטייט עס, פון א תלמיד פון רשב"א. אין תורת המנחה, אין ספר תורת המנחה, שרייבט ער אזוי, ס'איז דא א פסוק אין משלי י"ד, פסוק כ"ג, בכל עצב יהיה מותר, ודבר שפתיים אך למחסור. זאגט ער אזוי, א תלמיד פון רשב"א, ער זאגט שטענדיג ווען ס'גייט דיר שלעכט, כל עצב איז טייטש ווען ס'גייט יסירים וועסטו וויסן יהיה מותר שטענדיג איז דא פון דעם רווחים פון יעדע צער מיט יסירים איז דא רווחים יהיה מותר איז דא רווחים די לשון זיינע פון תורת המנחה שיש לו לאדם לשמוח ביסירים ולקבלם באהבה פארוואס יעדע שווערע זאך פארוואס דארף מען לקבלם באהבה כי בכל צער ודאגה שיש לו לאדם יש לו מהם יתרון ורווח, ס'קומט ארויס פון דעם א יתרון ורווח. אמאל זעסטו אז מ'האט געראטעוועט א קינד וועגן דעם וואס מ'האט פריער דערציילט, אמאל זעסטו נישט, אבער זאלסט וויסן שטענדיג בכל עצב אין יעדן צער און דאגה יהיה מותר ס'קומט ארויס פון דעם רווחים, יתרון ורווח, זאגט דער תוס' המכ ח. איז ער ווייטער ממשיך, כי היסורים מאמצין ומחזקים השכל האלוקי, ומעוררים אותו להתבונן בנפלאות תמים דעים, מפני שבהם, זאגט ער, מיט די שוועריקייטן,

און ברענגט אויף זיך א חיסרון מיט דעם, נו וואס טויג דיר עס? על כל פנים, דער אייבערשטער זאל זיין נאר טוב וחסד, מיט תפילות קען מען זיין תלוי אינעם אייבערשטן תוך טוב וחסד, ווייל תפילה מאכט שטענדיג א קפיצת הדרך זאלסט נישט דארפן אפילו די יסורים פילן תלוי אינעם אייבערשטן מיט תפילה. אבער וויסן פון אזעלכע ווערטער ווי זאגט דער מלא העומר, ברענגט בברית בין הבתרים, האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו, בברית בין הבתרים, ביום ההוא, כרת ה' את אברם ברית לאמור, וואס איז געווען די ברית? לזרעך נתתי את הארץ הזאת. יא? זאגט דער מלא העומר נו פארוואס ישמעאל האט נישט? ארץ ישראל? פארוואס ישמעאל האט נישט? פארוואס עשו האט נישט? ווייסט פארוואס? מיט די אייבערשטער האט גלייך געזאגט דו ווייסט פארוואס לזרעך? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה נאר פאר די קינדער וואס צאלן די פרייז די וואס צאלן א פרייז זיי קריגן די מתנה. אז מען צאלט א פרייז אין אריבערגיין אזעלכע שוועריקייטן, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, נאר פאר די קינדער קריגט ער, זאגט דער מלא העומר, נאר פאר זיי קריגן ארץ ישראל טייטשט ער אשר כרת את אברהם, ס'איז געווען א כרת ברית מיט אברהם אבינו. נו פארוואס ושבועתו ליצחק פארוואס נישט פאר ישמעאל פארוואס ויעמידה ליעקב לחוק פארוואס נישט פאר עשיו, ווייסט פארוואס? ווייל בהיותכם מתי מספר וגר כמעט וגרים בה ויתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר ווייל זיי האבן זיך געמוטשעט זיי זענען אריבערגעגאנגען זיי האבן געצאלט דעם פרייז ווען א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן צאלט ער דעם פרייז שפעטער ווערט ער ראוי צו א מתנה און ממילא איז עם השם חזקו ונתחזקה נאר זיך מחזק זיין מיטן בורא עולם ווי רבי שלומקע זוועהילער האט געזאגט אמאל פאר איינעם שוין געשמועסט אסאך מאל איינער איז אריבערגעגאנגען ביטערע שוועריקייטן ביטערע ביטערע שוועריקייטן, ביטערע זאכן, און ער איז צוגעגאנגען צו רב שלומקע זוועהילער האט אים געפרעגט אז די גמרא זאגט אין סוף מסכת ברכות אז אין אזא מצב דארף מען זיין בשמחה, האט ער אים געפרעגט דו קענסט מיר מסביר זיין פשט אין די גמרא וואס מוז איך זיין בשמחה, איך גיי אריבער אזעלכע שוועריקייטן, די אלע חברים דא דארפן נישט זיין בשמחה? האט אים רב שלומקע זוועהילער געענטפערט פארוואס פארשטייסטו נישט, ווען א שנארער קלאפט אין טיר און דער בעל הבית פרעגט דעם שנארער אפשר האסטו רעשטע פופציג דאלער, וואס פארשטייט ער אז פארוואס האט ער אים געבעטן רעשטע א פופציגער ווייל ער גייט אים געבן א הונדערטער, האט ער אים געזאגט, דוד, דו גייסט אריבער, דאס איז די רעשטע פאר די מתנה וועט דיר זען געזונטערהייט. דאס איז די רעשטע פאר די מתנה. און פאר דערפאר דארפסטו זיין בשמחה, ווייל דער שנארער פון וועגן ס'האט א פופציגער, ווערט ער גלייך בשמחה. האט ער אים געפרעגט, אנדערע דארפן נישט זיין בשמחה? האט ער געזאגט, ניין! אנדערע האבן נישט פאר וואס צו זיין בשמחה. מ'האט זיי נישט גענומען קיין רעשט, מ'גייט זיי נישט צו קיין מתנה, זיי קענען גיין ווייטער, מ'האט זיי נישט אפגעשטעלט. און נאר זיך מחזק זיין מיט אמונה בטחון. רבי יענקעלע פשעווארסקער פלעגט דערציילן, די ערשטע האלב איז באוואוסט, אבער ווי רבי יענקעלע האט דערציילט, זאגט אזוי אז רבי שלמה קארלינער האט געזאגט אז פון וואס האט ער פרנסה? פון צוויי קיעלעך, צוויי קיעלעך האט ער, וואס איז א צוויי קיעלעך? כי בו ישמח לבנו, כי בשם קדשו בטחנו. האט אים איינער געפרעגט, האט געזאגט רבי יענקעלע, איך האב אויך די צוויי קיעלעך, פארוואס האב איך נישט קיין פרנסה? האט ער אים געזאגט מען דארף קענען מעלקן די צוויי קיעלעך, מען דארף עס קענען מעלקן, מעלקן טייטש איז זיך לעבן מיט אמונה בטחון, זיך שטרעבן אין די בלוט ארייננעמען, לעבן מיט דעם, אזוי טייטשט דער רבינו בחיי די וואכעדיגע סדרה, זיך מבסדרין מיט ראשונים, ויענך וירעיבך. ויאכילך את המן, שטייט למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. זאגט דער רבינו בחיי די לשון. במה שעינך והרעיבך, מיט דעם וואס מען האט דיר געפייניגט, און ביסט געווען הונגעריג, ס'איז געווען ווייסט פארוואס זאגט ער כדי שתראה ותיקח מוסר, ותגדל נפשך במידת הביטחון, שהיא עיקר המצוות כולן. די עיקר פון אלע מצוות איז מצוות הבטחון. נאכאמאל, דאס איז די טייטש, ויענך וירעיבך וואס די תורה זאגט די וואך. במה שעינך והרעיבך איז כדי שתראה ותיקח מוסר ותגדל נפשך במידת הבטחון שהיא עיקר המצוות כולן. דערפאר האבן זיי געהאט מן און נישט לחם מן הארץ כדרך העולם. צו פארשטיין די אייבערשטער פירט די וועלט. דער נציב ברענגט על פי הפשט, וואס איז טייטש כי לא על הלחם למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו, איז על פי הפשט, תועלת ידיעה זו, וואס איז געווען די תועלת אין די ידיעה, ווייל דער רבונו של עולם האט געוואוסט שתהיה כמה עיתים עס וועט קומען צייטן שלא תהיה שום תקווה להשיג לחם, ואם כן יאבדו כל תקווה לחיות על הארץ, נישטא קיין ברויט. על כן הקדים הקדוש ברוך הוא ליתן כח ועוצמה להתפרנס בכל מוצא דבר השם, וזה זיי מפארן צוזאמען מיט דעם וזה תועלת נפלא בימי הגלות. דאס אז ביסט מיטן אייבערשטן און די אייבערשטער איז מיט דיר, נישט נישט פון דעם קומט די פרנסה און נישט פון דעם, ווי האט ער געזאגט דער דער דער דער מהריץ דושינסקי, האט געטייטשט כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, האט ער געזאגט אזוי, כי לא על הלחם לבדו, נישט נאר פון ברויט יחיה האדם האקט א מענטש א לעבן, מען מאכט א לעבן נישט נאר פון ברויט, נאר וואס כי על כל מוצא פי השם, אויב יעדע זאך וואס ס'געשעהט דיר, מוצא הייסט דאך וואס כל המוצאות אותם, אלעס וואס געשעט דיר זאגסטו פי השם ס'איז די אייבישטער, דאס געשעט פון די אייבישטער, כי על כל מוצא יעדע זאך וואס געשעט זאגסטו פי השם ס'איז די אייבישטער, יחיה האדם אזא מענטש האקט א לעבן, ער מאכט א לעבן, ער מאכט א לעבן, ווייסט דאך ס'איז דא אזא זאך מען מאכט א לעבן, הא? מען מאכט א לעבן, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, נישט נאר פון ברויט מאכט מען א לעבן, כי זאגט דער מהרי"ץ, כי על כל מוצא יעדע זאך וואס געשעט דיר זאגסטו ס'איז פי השם ס'איז די אייבישטער. יעדע זאך, כל מוצא, נישט דאס און נאר דאס און נאר דאס, כל מוצא, אלעס, אלעס איז פי השם ס'איז די אייבישטער. יחיה האדם, דער מענטש האקט א לעבן, ער לעבט א לעבעדיגער, א לעבעדיגער לעבן, רבותי, דער עולם וויל מאכן א לעבן, בין הזמנים אלול זמן, מילא, הו, ער האט צו וויסן ווי אזוי מען מאכט א לעבן, כי על כל מוצא פי השם. אריינלייגן די מארש פארט. דא א גאון אין ירושלים פון די רבנים גרויסע הגאון ר' מענדל פוקס האט דערציילט ווען ער איז געווארן א דיין א מו"ץ איז ער ארויף געגאנגען צום הויז פון זיין רבי'ן איז געווען הגאון ר' אברהם גנחובסקי זכרונו לברכה שוין און ר' אברהם כדרכו האט אים שטארק מכבד געווען האט געזאגט דער רב דער רב ער זאגט פאר ר' מענדל דער רב דער רב פרעגט אים ר' מענדל, אה, ר' אברהם גנחובסקי פרעגט אים, איר ווייסט אפשר, דער רב ווייסט אפשר וואס איז די תפקיד פון א רב? האט ר' מענדל געטראכט צו זיך, אוודאי וואס הייסט דארף קענען ארבעה חלקי שלחן ערוך, האט ר' אברהם געזאגט ניין, דו ווייסט וואס די תפקיד פון א רב איז? ער דארף קענען שלינגען, שלינגען נאגלעך, מסמרים, א מסמר, שלינגען נאגלעך. צי ס'איז אַמאָל מיט אַ דיבור מ'איז זיי מבזה, צי מיט אַנדערע תקלות, שלינגען נאָגלעך, און מ'זאָל נישט זען אין דרויסן קיין שום תזוזה אויף די אויגן האָט דאָס געשלינגען יענץ נאָגלעך. דאָס איז וואָס אַ איד דאַרף קענען. דאָס איז וואָס אַ רבֿ דאַרף קענען. ער דערציילט ר' מענדל, נאָך אַ תּקופֿה האָט ער אים געטראָפֿן ר' מענדל, ער האָט אים דערציילט וואָס דעמאָלט איז געווען די שמועס, קענען שלינגען נאָגלעך, האָט אים ר' אברהם גענאַכאָווסקי געזאָגט, יעצט ווינטש איך דיר אָבער זאָלסט נישט דאַרפֿן שלינגען כּדי שׂביעה. זאלסט נישט דארפן שלינגען כדי שביעה איר פארשטייט רבותי די דברים ס'איז אמורים אויף יעדן איינעם נישט נאר פאר א רב פאר א מגיד שיעור אין ישיבה פאר א באלעבאס פאר א טאטע צו קינדער יעדער איינער וואס ער טוט דאס איז די חכמת החיים צו קענען שלינגען נאגלעך און נישט בלייבן א תקוע מיט א נאגל אין די האלז. גיב זיך א שלינג און זאל זיין ולא נודע כי באו אל קרבנה. זיין כי לא נודע כי באו אל קרבנה. אלא מאי זיי זיך מחזק שטארק שטארק טאקע מיטן אמונה ובטחון אין בורא עולם, זיי זיך שטארק מחזק אין אמונה ובטחון. דא א לשון דעם משך חכמה די וואך, און א מורא'דיגע לשון, אויפן מצוה היווי סידבק, דביקות, ס'זעהט אויס א בחור א אינגערמאן, דביקות, ס'רעדט צו מיר? דביקות הא? צו איך? עולם איך בין בחיבת הקודש פארליינען זיין לשון, וואס א מורא'דיגע לשון, וואס איז כדאי עס אזוי אריינצולייגן אין קאפ, וואס מיינט עס היווי סידבק? וועט איר הערן וואס ס'האט מיט אונז אלעמען ערשט.

ער דאגה'ט פאר איר? יש זאגט דער בטחון יותר חזק, א גרעסערע בטחון איז כבטחון הבן באביו המלך, ער איז מיין טאטע, ער איז מיין טאטע און ער איז א מלך, איז כי ידאג בעדו כמו שדואג עבור עניני עצמו, ויזמין לו כל מחסורו. זאגט די משך חכמה, כל אלה הענינים נקבצו אצל השם יתברך, פארוואס? הוא מלכינו, ס'איז די בטחון פונעם פאלק אין א מלך, הוא אבינו, בטחון פון א קינד אין א טאטן, אם כן הוא יושיענו. זאגט ער וואס איז די טייטש? דאס איז ובו תדבק. ער זאגט דאס מיינט ובו תדבק, אז וואס? זאגט ער לייג קאפ, ומסיבת האמונה. וואס איז דאס? פארוואס זאל איך גלייבן? זאגט ער ווייסט פארוואס? ווייל כי השם דבוק לנבראיו, ער איז דבוק צו יעדן נברא להכין להם טרפם וצרכם.

וואס ס'דארף זיין זאל זיין, וואס ס'דארף נישט זיין זאל נישט זיין. זאגט ער ומרגיש עליהם, און די אייבערשטער פילט דיינע צרכים יותר ממה שמרגיש האדם. די אייבערשטער פילט וואס דו דארפסט מער פון וואס דו פילסט. וכביכול בכל צרתם לו צר, והוא בעל היכולת האחד האמיתי הנצחי, די איינציגסטער וואס קען, וואס ויודע כל מקריו ומצפוניו ועלילות בני אדם. ער איז דער איינציגסטער וואס קען און ער ווייסט אלעס אלעס אלעס. אם כן, הוא חושש לטובתם יותר מהם על עצמם. ער זוכט מיין טובה מער וואס איך זוך מיין טובה. אם כן הלא יהיה האדם, אויב אזוי, איז הלא יהיה האדם יושב בטח ושלו ושוקט, זייער רואיג, פארזיכערט. ער מאכט דאך אלעס. און ער קען מער פאר ער איז דער איינציגסטער בעל היכולת און ער וויל מיין טובה מער וואס איך וויל איז ממילא אם כן הלא יהיה האדם יושב בטח ושלו ושוקט ולא יעשה הסיבות המוכרחות רק למה שהטילה על הנבראים גזירת הבורא יתברך נאר וואס דער אייבישטער האט געהייסן מאכן די השתדלות דאס וועט ער מאכן כמו שדיבר בארוכה החסיד בחובות הלבבות שער הביטחון זאגט דער משך חכמה, וזה הענין נקרא ובו תדבק, דאס איז טייטש ובו תדבק, אז וואס? וואס איז די מצוה ובו תדבק? שכיוון שיצייר האדם א מענטש וועט זיך מצייר זיין דא אין מח שהוא דבוק להשגחה העליונה מהשם יתברך, ער איז דבוק צום השגחה עליונה, ומרגיש השם יתברך בענייניו יותר ממה שמרגיש האדם בעצמו, דער אייבערשטער פילט וואס איך דארף מער וואס דער מענטש פילט, אז האדם בטוח ונח ואינו דואג מאומה לענייניו, רואיג, כי מה יועיל יכולתו נגד יכולת הבורא הדבוק עמו ומרגיש בהיעדריו כביכול, וואס איז דיין יכולת, דיין השתדלות קעגן וואס דער אייבערשטער קען מאכן? וזה נקרא דביקות. דאס טייטש דביקות. זאגט ער ומצוה כוללת, יעצט וועט איר פארשטיין אז א מצוה כוללת אלע מענטשן, נישט נאר צדיקי הדור, נישט נאר דביקות איז נישט נאר די צדיקים, די מצוה כוללת בבחינות שונות לכל אנשי האומה בלא הבדל, וכמו שאמרו על קרא ווי חזל זאגן, רבים מכאובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, מיינט אפילו רשע! ובוטח בהשם חסד יסובבנו, והענין שהבוטח יושיענו השם מצד החסד משה מדרש מצד החסד אז דו זאלסט אריינלייגן אין קאפ אז די אייבערשטער פירט די וועלט אין אלע ענינים אין אלע מובנים דער מיט די פרנסה דער מיט די שידוכים ווי האט מען געשמועסט ביי די שידוכים אז ווען האט זיך געענדיגט די ערשטע שידוך ביי אדם וחוה, וואס איז געווען ויפל השם אלקים תרדמה על האדם ויישן, רבוש"ע האט אים געזאגט גיי שלאפן, העלף נישט און שטער נישט, אזוי האט זיך געענדיגט די שידוך, ממילא דא זאגט ער איך דאגה פאר דיר מער ווי דו דאגה'סט פאר דיר. דא איז דא א מעשה, עס איז געווען איינער פון די גדולי הדור, איינער פון די גדולי הדור, איז דא איין איידעם וואס האט גענומען אן זיך נאכפרעגן אויף אים אינפארמעישן, ער האט נאר מברר געווען וויאזוי איז זיין נאמען און ער האט אים גלייך גענומען, וואסי? ווייל דער גדול הדור איז געגאנגען אמאל אין די גאס, שבת, און האט געזען ווי א בחור גייט, און זיין קאפעליטש איז אים אריינגעפאלן אין א שלולית וואסער, בוץ, און איר ווייסט ריין מאכן א שווארצע קאפעליטש ריין מאכן פון א שלולית וואסער, שפילט מען אן איסורא דאורייתא, איסורא דאורייתא, אבער וואס ווייסט דאך די עולם זוכט התירים, מען גיבט א קלאפ, מען גיבט א קלאפ, מען לייגט טישוס, מען שפילט זיך דא, ס'איז שפילעכלעך פון, בקיצור דער גדול זעט ווי דער בחור, די קאפעליטש איז אריינגעפאלן אין א שלולית וואסער, ער זעט ווי ער גיבט עס א הייב אויף, און ער גייט מיט דעם אזוי, ס'רינט פון אלע זייטן, מאכט זיך נישט וויסענדיג און גייט, גייט זיין וועג. דער גדול האט אים נאכגעקוקט, גוט נאכגעקוקט, נאך שבת האט ער מברר געווען וויאזוי זיין נאמען איז, און ער האט מיט אים געבראכן טעלער, א חתן געווארן. ווען ער איז געווען א חתן שוין, איז דער גדול געוואר געווארן אז אינמיטן די וואך מאכט ער עס אויך אזוי. מיטן וואך פאלט אריין א קאפעליטש טראכטן. פארשטייט דאס איז ביד השם, ס'איז זאכן אז זיך ענדיגן א שידוך, דאס איז זאכן וואס וואס ס'פירט זיך נאר פון הימל, און אלע ענינים אזוי. ווי האט ער געזאגט? ער זאגט אז א א באן שטייט, ווען א באן שטייט איז טויזנט מענטשן קענען נישט שטופן דעם באן. ווען די באן פארט קענען טויזנט מענטשן נישט אפשטעלן די באן. זאגט ער, ווען א, ווען די באן שטייט, דער רבונו של עולם האט מחליט געווען זאלסט נאך נישט קיין חתן ווערן, דו קענסט רעדן מיט דעם שדכן מיט טויזנט שדכנים עס וועט גארנישט העלפן. טויזנט שדכנים נישט קענען שטופן דעם באן. ווען דער רבונו של עולם מחליט די מינוט זאל פארן איז טויזנט שטערער זאלן וועלן קאליע מאכן די שידוך וועלן אויך נישט קענען קאליע מאכן. ווען די באן פארט. מען פארשטייט? דאס אריינלייגן אין קאפ אז עס איז א בורא עולם, און ווי האט ער געזאגט די בית ישראל ביי די עניינים ווען ס'קומט די מינוט געדויערט עס ווייניגער פון א מינוט, דאס שטייט אין פרשת חיי שרה וירץ ותרץ, געלאפן. על כל פנים, דאס איז אין אלע עניינים אזוי ווען ס'קומט צו פרנסה, דער רדק זאגט אויפן פסוק צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. זאגט דער רדק עפעס א דבר פלא, ער וויל מסביר זיין ווי איז די צדק, מען זעט א קאץ, עסט אויף א מייז. פרעגט ער ווי דער צדק? די קאץ האט אויפגעגעסן א מייז. זאגט ער די ווייסט וואס דער טייטש איז? זאגט דער רדק, ווייל דער רבונו של עולם זעהט דאך אז דער מייזעלע דארף שוין שטארבן, ס'איז געקומען זיין צייט, און דערפאר מאכט דער אייבערשטער דער קאץ זאל דעמאלטס שוין האבן פרנסה פון דעם אוכל, ער זאל שוין עסן פון דעם. אבער ס'איז נישטא קיין אזא זאך, ער קען אים נישט אויפעסן ווען ס'קומט נישט זיין צייט, ס'איז נישטא קיין אזא זאך. און ער זאגט אזוי איבער אלע חיות טורפות, ווען ס'קומט יענעמ'ס צייט דעם בעל חיי'ס צייט צו שטארבן, איז דער רבונו של עולם שוין מזמין די פרנסה, דאס איז פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. און ממילא די טייטש זאגט דער רדק זאלסטו וויסן קלאר אז נישט די קאץ האט געהארגעט דעם מייז, ניין, דער מייז וואלט געשטארבן סייווי, דער רבונו של עולם האט שוין צוגעשטעלט דעם שוין נאך זיין פרנסה. איז פאר בעלי חיים דאגה'ט ער פרנסה, פאר מענטשן נישט דאגה'ן. זיי רואיג. נאר וואס דען? דער נועם מגדים זאגט די וואכעדיגע סדרה זאגט ער שטייט אין פסוק די וואך פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ורום לבבך ושכחת את השם אלוקיך ווי דער נועם מגדים איינער וואס גייט אים אלץ די פרנסה בהרחבה אן קיין טורח ער איז עלול צו פריקת עול. דערפאר, און לפעמים איז מען אים נישט, על כן לפעמים איין מאל איז דער רבונו של עולם נישט מזמין עס זאל זיין פרנסה מצויה, נאר וואס ויענך וירעיבך, פארוואס? ווייל דורך דעם וועט זיין מכוון את לבם לאביהם שבשמים. איז דערויף טייטשט דער נועם מגדים, אז דוד המלך האט געבעטן השם רועי לא אחסר, געב מיר א פרנסה באופן וואס דו ווייסט כ'וועל נישט אנקומען צו חיסרון הנפש מיט דעם, השם רועי געב מיר אזא פרנסה לא אחסר איך זאל נישט אנקומען צו קיין חיסרון הנפש וועגן דעם. יא. נאר פארקערט, מען לעבט מיט דעם, מען ווייסט אז וואס די מאור עינים טייטשט די וואך וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, זאגט די תרגום ותדכר ית ה' אלקיך ארי הוא יהב לך עצה למקני נכסין, ער גיט דיר די עצה, זאגט די מאור עינים, זאלסט אריינלייגן אין קאפ יעדע זאך וואס דו טוסט, פארדינט א ביזנעס, געדענק אז דער רבונו של עולם האט, ער זאגט דאס שצריך כל בר ישראל להאמין בכל הנהגותיו. א מענטש דארף גלייבן אין אלעם, בין בגשמי בעסק פרנסתו איז קונה מזה, ביי יעדן זאך. העצה והשכל שבא לו במוחו קודם שיעשה הדבר, איז שלוח אליו ממרום. די עצה דאס צו מאכן דאס איז גלייך פון אייבערשטן ממרום קדשו להדריכו בדרך ילך, פארוואס? בכדי שישתכר וירוויח מיט משא ומתן ההוא, ווייל שרצון השם יתברך הקל יתברך עליו בעת ההיא הוא כך, ווייל דער אייבערשטער וויל זאלסט פארדינען דערפאר האט ער דיר אריינגעגעבן דעם עצה. וההיפך חס ושלום, באם שרצונו יתברך שמו להביאו לידי הפסד, יתן בלבבו עצה ורצון שיעשה כך שעל ידי סיבה זו יבוא הפסד, ווען דער אייבערשטער וויל זאלסט האבן א הפסד, גיבט ער דיר אריין דעם עצה צו מאכן דאס ווייל כדי ס'זאל אנקומען דער הפסד, דארפסט געדענקען אלץ וואס דרייט זיך ביי דיין מח איז דער אייבערשטער, ס'קען מען נישט קיין חרטה האבן אויף גארנישט, און קען מען זיך נישט איינרעדן אז דו טוסט עפעס, הן לטבֿ הן למוטבֿ, נישט חרטה, אױ, אַ שוטה, כ'האָב דאָס געטאָן, װײַל דער אײבערשטער האָט דיר געגעבן די עצה, װײַל זײ דאַװענען, נאָר גײן צום אײבערשטן. װי דאָרטן געװען, אײנער האָט געדאַרפֿט אָפּערירן אַ קינד. האָט דער דאָקטער געזאָגט, איך קען דיר אָפּערירן, נאָר אױב דו חתמסט אונטער, אַז טאָמער מ'װערט נכשל, און װײסט, עס איז נישט די אַחריות פֿון דעם דאָקטער, אַז נישט דער דאָקטער איז שולדיק. האָט דער טאַטע אים געזאָגט, זײַט אַרום, קינד, איך בין מוכן צו חתמענען, נאָר בתּנאַי, איך לײג דאָ צו נאָך אַ סעיף, אַז טאָמער ס'איז מצליח, איז אױך נישט דײַן הצלחה פֿון דער דאָקטער. פארשטייט אז אלצדינג איז צו וויסן כי הוא הנותן לך כח, יעדע זאך לייג אריין אין קאפ, און ממילא איז דער תפקיד פונעם אידן נאר צו לעבן מיטן אייבערשטן, ווי ס'שטייט די וואך וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, און גלייך נאכדעם שטייט והיה אם שכוח תשכח את ה' אלוקיך. זאגט דער אור החיים הקדוש, פירוש, שצריך האדם לתת ליבו על טובתו כי מהשם היתה לו, ס'איז נישט גענוג, דו דארפסט געדענקען שטענדיג אויף יעדע טובה אז דער אייבערשטער גיט דיר די טובה, שצריך האדם לתת ליבו על טובתו, למעשה מען לערנט זיין שטענדיג אויף יעדע טובה כי מהשם היתה לו, דער אייבערשטער האט דיר עס געגעבן. ודבר זה, דאס אז דו וועסט געדענקען שטענדיג אז ס'מתנת שמים, זאגט דער אור החיים, יעירנו תמיד, דאס וועט אים שטענדיג אויפוועקן להכיר בוראו והשגחתו עליו, דערקענען דעם בורא מיט די השגחה פרטית. זאגט דער אור החיים הקדוש ווייטער, ותחילת תחבולות יצר האדם היא להשכיחו דבר זה, צו פארגעסן אז די טובות, אז דער אייבערשטער האט געמאכט טובות, ער ווייסט ער איז גרויס, ער איז א גביר, אלצדינג, אבער ער פארגעסט אז דער אייבערשטער הוא הנותן לך עצה לעשות חיל. ודרך זה יכנס לאבדו, זאגט ער דאס איז תחילת תחבולות היצר, זאלסט פארגעסן די זאכן אז ס'מתנת שמים, דורך דעם איז ער אים מאבד, טייטש, דער אור החיים הקדוש האט א מורא'דיגע פשט, ער זאגט גלייך נאכדעם שטייט, וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, נאכדעם שטייט והיה אם שכוח תשכח את ה' אלקיך, והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם, ער זאגט אז דו האסט פארגעסן פון די טובות, וועט דער סוף זיין וועסט גיין נאך עבודה זרה איז ועבדתם וואס דאך מיינט די עבודות והשתחווית, אלסדינג ווייל דו פארגעסט די טובות, יעדע זאך געדענק ס'איז מתנת שמים. איז געווען א איד ר' שלמה ברעוודע אויב איינער געדענקט דעם גרויסע מגיד די גרויסע גאון וצדיק ער האט דערציילט ער איז געווען עס איז געווען פאר זיבעציג יאר צוריק אין ירושלים און איז געווען דארט ביי די ווארשעווע הייזער אונגארישע הייזער האט דעמאלטס אויסגעקוקט אזעלכע שמאלע טרעפ און ביי די דריטע שטאק איז ער ארויף געגאנגען ער האט שיער געכאפט א פליק אלע דריי שטאק

היינט אינדערפרי וואס איך האב געווען וואס זיי די זעלבע יצר הרע וואס איז פשט אין דעם דער חזון איש אים געזאגט דו ווייסט נישט ס'דא א ספעציעלע יצר הרע צו משכיח זיין פארגעסן פון מענטשן זיינע ניסים און דו ביסט נישט קיין בן יחיד א יעדער איינער יעדער איינער דערפאר שרייט מען יעדן טאג על נסיך שבכל יום עמנו געדענקען די ניסים געדענקען די ניסים זיך איינ'חזר'ן די ניסים זי רעדט מען שוין נישט, אגרא דכלה זאגט א אינטערעסאנטע ווארט, ער זאגט די וואכעדיגע סדרה, אגרא דכלה זאגט א סגולה, ווען א מענטש דארף א נס, ווען ער דארף א נס זאגט דער אגרא דכלה שטייט די וואך פאר שני, האט מען געליינט נעכטן, כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני, איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם, נאר וואס דען? זכור תזכור את אשר עשה השם אלוקיך לפרעה ולכל מצרים, זאגט די אגרא דכלה, פארליינען דעם לשון, ס'איז כדאי עס צו וויסן. דהנה כתבו רבותינו הקדושים צדיקי דורותינו. בקבלה מבעלי רוח הקודש. די צדיקי הדורות האבן געשריבן אז ס'א קבלה פון בעלי רוח הקודש. כאשר יצטרך האדם לאיזה ישועה. ווען ער דארף א ישועה, כגון, לרפואה ולהצלחה, אדער לעבור במצולות ים בלי מכשול. ווען ער דארף א ישועה א רפואה א הצלחה אזי וואס איז די סגולה אויף דעם? יזכור במו פיו ער זאל דערמאנען מיט די מויל די ניסים וואס איז געווען, ניסים וואס איז געווען, יזכור במו פיו מעין אותם הניסים וכיוצא בזה שנעשו לצדיקי הדורות לרבים או ליחיד. וזה שוין דא זאגט די תורה אלס סגולה, כי תאמר בלבבך, רבים הגוים האלה ממני, איך האב נישט קיין זכיות, איז איכה אוכל להורישם. זאגט ער לא תירא מהם האסט נישט וואס צו מאכן אפילו דו האסט נישט קיין זכותים ווייסט פארוואס ווייל זכור תזכור ווען דו וועסט דערמאנען די ניסים את אשר עשה השם אלקיך לפרעה ולכל מצרים וועט יעצט אויך ווערן די ניסים ווען דו וועסט דערמאנען די ניסים ווען א מענטש דערמאנט די ניסים וואס די אייבערשטער האט געמאכט מיט אים איז דאס א סגולה אז ס'וועט יעצט ווערן אויך די ניסים זעהן מיר דא פון ביידע זייטן אדער איז דא א סגולה אז ס'זאל ווערן יעצט די זעלבע ניסים פון די אנדערע זייט איז חלילה וחס קען ווערן עבודה זרה אזוי דא דא דא זאגט דער אור החיים הקדוש פארגעסן אז מ'דערמאנט נישט שוין קען ברענגען ביז עבודה זרה ס'איז געווען אין סלאנים איז געווען רבי שמואל טעלטשעווער דער רבי שמואל טעשלאנער אה ער איז געווען א תלמיד פון קאברינער בקיצור ער האט געהאט עפעס אמאל א מורא'דיגע נס און יעדן טאג האט ער עס געהאלטן אין איין איבער חזר'ן יעדן טאג דער עולם האט שוין נישט געקענט הערן איך ווייס יעדן טאג נאכאמאל נאר די ניסים מיט די ניסים די זעלבע דרשה קען מען נישט אויסהערן דרײַ מאל, און שטעל דיך פאר נאר די זעלבע נס איבערחזר'ן יעדן טאג, און די חברה האבן אים מרמז געווען, הער אויף, גענוג, האט ער זיי געשריגן, וואס ווילט איר, איך זאל ווערן א עובד עבודה זרה זאל איך ווערן, נאר חז"ל זאגט אזוי, און תחילת תחבולות היצר להשכיח אדם דבר זה, משכיח זיין דאס, ווייל אזוי קומט מען אן ביז עבודה זרה.

ער האט געפרעגט טאטע האסט עס געברענגט? ווען ניין איך האב פארגעסן, און ער איז געווארן פרייליך, ברוך השם! ברוך השם! פרעגט ער מיר וואס וואס דאנקסטו אז דו האסט פארגעסן? וויל איך ענק מסביר זיין, א איד דארף געדענקען דעם גאר כסדר פונעם אייבערשטן, ער דארף כסדר געדענקען ס'איז דא אן אייבערשטער, אני מאמין הבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. וואס דאס מאכט מען פארגעסט זיך איז אויב מען פארגעסט מען אייגענע זאכן וואס מען דארף מיטברענגען איז דא א לימוד זכות פאר אים אויבן מען פארגעסט דאך אזוי ווי ער פארגעסט אייגענע זאכן האט ער דאס אויך פארגעסן אבער אז מען פארגעסט נישט קיין אייגענע זאכן איז א תביעה וויאזוי געדענקסטו נישט פונעם אייבערשטן האט ער געטייטשט דעם וואס והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך והיה ס'איז א שמחה אם שכוח אז מען פארגעסט אייגענע זאכן ווייל אזוי וועט מען קענען דן זיין לכף זכות וואס איז געווען תשכח את השם אלוקיך און פארגעסן פון אייבערשטן שטייט על כפונם ארום און ארום רבותי זיי מיין אינגער לאינגער זיי ווען די אלטע ביקסט אדער אין חוץ לארץ האט ער געזאגט מסתכל בשלוש דברים ווי א טובולי דיי א וויירל די מסתכל בשלוש דברים קיק אריין אין די דריטע פרשה אין ספר דברים איז די שוקע מיט א וויירל וואס איז די דריטע פרשה אין ספר דברים פרשת עקב, קוק אריין דארטן, ס'איז דא דארטן פרשת היראה, ואי אתה בא לידי עבירה, וועסטו נישט קומען צו קיין עבירה. הסתכל בשלושה דברים, קוק אריין די דריטע פרשה אין פרשה אין ספר דברים, בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. איך ווייס ווי האט ער געזאגט, ס'איז דא א סגולה פון הייליגן רבי ר' מענדעלע רימינובער, דינסטאג פרשת בשלח, פרשת בשלח שטייט מן, פרשת המן, איז א סגולה צו זאגן דינסטאג פרשת בשלח, פרשת המן, א סגולה אויף פרנסה. דא קען זיין זאגן דינסטאג פרשת עקב פרשת היראה אפשר א סגולה אויף יראת שמים אבער אבער דו דארפסט וועלן דארפסטו זוכן ווען דו זאלסט פארשטיין אז דאס איז די פרנסה דער סקולענער רבי שליט"א דערציילט אז אז אז צו זיין טאטן אריינקומען אמאל א איד און האט אים זיך באקלאגט אויף פרנסה, ער האט נישט קיין פרנסה. האט ער אים געזאגט, זיין טאטע, סקולענער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט דעם אידן, ער זאל זאגן יעדן טאג שניי מקרא ואחד תרגום פרשת היראה. פרשת היראה, האט ער געזאגט, רבי, איך מיין דער רבי האט נישט פארשטאנען, איך בעט נישט קיין ברכה אויף יראת שמים, איך האב געבעטן אויף פרנסה, פרשת המן מיינט דער רבי, ניין? דער רבי געמיינט פרשת המן יא האט ער געזאגט ניין ניין פרשת היראה האט ער געזאגט טרף טרף איז דאך פרנסה טרף נתן ליראיו פאר יראי שמים קריגן פרנסה איז ממילא זאגן פרשת היראה איז דעם טרף לאמיר פארשטיין רבותי א ביסל אז דאס מיינט טאקע ביזנעס ווי מיר שוין געשמועסט אז דער בעל שם בעל שם בעל שם טוב על התורה שטייט אין פרשת לך לך א מורא'דיגע זאך ער הייבט אן קודם דער בעל שם הקדוש בשם רב סעדיה גאון, בשם רב סעדיה גאון, אז עיקר בריאת האדם בעולם הזה צו ברעכן די מידות רעות, יא, קענען פארמאכן די מויל פארמאכן די אויגן, אויף דעם ביסטו דא, נאר אויף דעם ביסטו דא, אויף די שוועריקייט. שפעטער ממשיך דער בעל שם הקדוש א מורא'דיגע זאך, ער זאגט זה שאמרו חזל, די גמרא זאגט אין שבת קנ"ו, האי מאן דאיתיליד ווער ס'ווערט געבוירן דינסטיק יום שלישי בשבת איז די סימן זיינע הוי עתיר וזנאי, ער גייט זיין א עושר און א זינדיגער, זנאי איז א זינדיגער דער אייבערשטער זאל אפהיטן, פרעגט די בעל שם הקדוש אז ס'איז א סתירה ווייל שלמה המלך זאגט אין משלי בעד אשה זונה עד כיכר לחם די אלע זינדיגערס פארלירן די פרנסה זיי פארלירן ס'איז א מציאות זיי פארלירן די עסן און ממילא ווי קען זיין עתיר עשיר און א זינדיגער א זינדיגער האט נישט קיין זאגט דער בעל שם הקדוש אז דער פשט אין די גמרא איז אזוי, דער וואס ווערט געבארן יום שלישי בשבת, ער ווערט געבארן מיט א טבע פון א זינדיגער, און ווען ער גיט עס א ברעך ווערט ער א עשיר. טרף נתן ליראיו. ער גיט עס א, רבותי, לאמיר פארשטיין גוט, א פרשת היראה איז ביזנעס. זאלט נישט מיינען איך קום דא עפעס אינמיטן בין הזמנים דא רעדן וועגן אנדערע מען רעדט יעצט וועגן ביזנעס וועגן ביזנעס עס וועט שוין ווערן אביסל לייכטער דא אה וועגן ביזנעס מען רעדט ביזנעס רעדט מען שוין נישט וואס הייסט ביזנעס וואס דער הייליגער רבי רבי שלומקע זווילער האט געזאגט אז די וואכעדיגע סדרה פרשת עקב האט ער געזאגט אז אלע ברכות איז דא די וואך ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך די אלע ברכות וואס מען זאגט ביי ויתן לך זאגט מען פון די וואך פון עקב זאגט רבי שלומקע זווילער פון ווי קומט די אלע ברכות זאגט ער פון איין ווארט עקב ראשי תיבות קדש עצמך במותר ווען א מענטש איז זיך גודר אין יראת שמים פון דעם קומט אלע ברכות ביזנעס ביזנעס טרף נתן ליראיו טרף נתן ליראיו ס'איז בפרט ווען מ'רעדט מיר היינט רבותי ס'איז אזוי אינמיטן בין הזמנים אבער דער עולם ווייסט מען ריטשט שוין די בענקלעך ס'איז היינט איז פערציג טעג צו ראש השנה ביי אונז איז געווען א מנהג פערציג טעג פאר ראש השנה האט מען געמאכט התרת קללות אראפנעמען די אלע קללות און עין הרע'ס פארוואס איז געווען די ענין ווייל ווייל שטייט אין זוהר הקדוש איינער וואס איז מנודה מנודה לשמים איז פערציג טעג נעמט נישט אן די נעמט נישט אן די תפילות האט מען געוואלט אז פערציג טעג פאר ראש השנה אלץ אוועקנעמען מ'מאכט דריי מאל א יאר פערציג טעג פאר ראש השנה ערב ראש השנה און ערב יום הקדוש על כל פנים איז מ'גייט בענטשן חודש אלול די וואך יא רבותי מ'גייט בענטשן חודש אלול איך האב אמאל געהערט איינער פון די גדולי הדור יבדל לחיים האט אמאל געזאגט אז ער איז געווען ביי די לוויה פון ר' דוד באראן אין ירושלים וואס איז געווען מוצאי שבת מברכים אלול האט ער געזאגט אז עס האט אים מספיד געווען הרב בענגיס רבי זעליג ראובן בענגיס הרב בענגיס האט געשריגן ביי די לוויה ביים הספד האט ער געשריגן אז איך געדענק ווען איך בין געווען יונג, ווען איך בין געווען יונג, ווען מ'האט געשריגן ראש חודש אלול יהיה האט מען גלייך נאכדעם געשריגן פון עזרת נשים וואסער! וואסער! זיי האבן גע'חלש'ט דארט. וואסער! מ'האט געשריגן ראש חודש אלול יהיה האט מען געשריגן דארטן וואסער. רבותי, איך בעט נישט דא מ'זאל שרייען וואסער, אבער אויפהערן צו שרייען גלידה, אייזקרעם. אױפֿהערן צו שרײַען אַזױ. באַרויִק זיך, ס'האַלט שבת מבֿרכים אלול. גײט בענטשן חודש אלול. ממילא, אַז מע רעדט װעגן פּרשת ראה, װיל איך זאָגן דער בעלזער רבֿ זכרונו לברכה, פֿלעג כּסדר משבח זײַן דער בעלזער רבֿ מיט זײַן טאַטן רב ישׂשׂכר דובֿ בעלזער, פֿלעגן משבח זײַן די אונגערישע ייִדן, װאָס איז, װײַל זײ גײען, דעם שבת גײען זײ בענטשן חודש אלול, מיטן ראש השנה ניגון, אזוי גייען זיי זאגן די שבת, אזוי האבן מיר די אינגערישע אידן דעם מנהג, גייט זאגן ראש חודש אלול יהיה ביום השבת קודש ולמחרתו ביום הראשון הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, וועגן דעם די בעלזער רעבעס פלעגן משבח זיין די אינגערישע אידן אז זיי גייען עס זינגען מיטן ראש השנה ניגון. מ'האט געקריגן פון דעם א לעבעדיגקייט, ס'ברענגט פריש. וואס איז געווען די ענין פון דעם ניגון? איר ווייסט דען? א קאר, א דרייווער שטעלט אפ דעם קאר, ער גיט א שטעל אפ, אבער די ראדן פארן ווייטער, יא? אבער ס'דא טאמער ער מאכט א האנדברעקס הייסט עס, הא? א האנדברעקס, ער גיט א הייב אויף א האנדברעקס, גיט עס א שטעל אפ, ס'רירט זיך שוין נישט. יעדער איינער הערט מברכים אלול מיט אלס זינג, אבער ס'גיט די ראש השנה ניגון איז אזא האנדברעקס, זאל נישט פארן ווייטער די הרגלים, יא, מברכים אלול און גייט ווייטער ווי ער וויל, השם ישמרינו. אפשטעלן די אלע הרגלים! האנדברעקס! מיין זיידע זכרונו לברכה פלעגט זאגן, רבי משה מרדכי לעלובער ביי זיין זיידן רבי דוד'ל איז געווען ערב שבת מברכים אלול, האבן די אלע משרתים געפאלן איינער אויפן צווייטן מפייס זיין איבערבעטן פונקט ווי ערב יום הקדוש. גייט אריין אין לעבעדיגע צייטן אין לעכטיגע צייטן ס'איז דא מנהגים פון אסאך פלעצער וואס שבת פון שבת מברכים אלול ביז שבת שובה ענדיגט מען די בתי מדרשים תהילים גאנץ תהילים ביי אונז האט מען געמאכט דא ביי אלע שיעורים האט מען געמאכט אז אז אז יעדן וואך איין ספר תהילים לפחות ווען ס'ענדיגט תהילים ענדיגן תהילים אין לפחות איין ספר תהילים הייבט אן די וואך ספר ראשון קומענדיגע וואך ספר שני איין ספר תהילים מען געבט זיך אוועק די האלבע שעה פאר כתיבה וחתימה טובה זיך צו קויפן א לויער צום יום הדין שבת מברכים אלול א שאקל זיך געבן א ריר ר' ישכר דוב בעלזער פלעגט זאגן לבן הארמי האט געזאגט פאר פאר יעקב אבינו יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלקי אביכם אמש אמר אלי השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע האט געזאגט ר' ישכר דוב אזוי יש לאל ידי דער לבן דער מקטרג דעם גאטש דער מקטרג הייבט אן צו קאמאנדעווען ער וויל מקטרג זיין אויף אידן, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ער וויל אנהייבן צו מאכן שלעכטס פאר אידן. ואלקי אביכם דער רבונו של עולם אמש ראשי תיבות שבת מברכים אלול. פון די יראת שמים פון די הרהורי תשובה וואס אידן קריגן שבת מברכים אלול, איז ואלקי אביכם אמש, אמר אלי זאגט די אייבערשטער פאר דעם לבן און גלח השמר לך מדבר עם יעקב טוב עד רע האסט נישט קיין רשות מקטרג זיין, אידן כאפן דא א ציטער, אידן טוען תשובה, מען שטעלט אפ מען מאכט א גוטן אמברקס. על כל פנים, איז ווי אזוי? מאכט א נייע, דער רבי ר' בינעם זאגט די וואך, משה רבינו זאגט צו כלל ישראל, זאגט ער ואפן וארד מן ההר, זאגט דער רבי ר' בינעם, וואס טייטש ואפן? נאך וואס זיי האבן געזינדיגט מיטן חטא העגל, ואפן וארד מן ההר, צעברעכן די לוחות, שטייט ואפן. זאגט דער רבי ר' בינעם וואס טייטש ואפן כ'האב געמאכט שנעל א פנים חדשות ווייל מ'האט געזינדיגט ווערט א נייער מענטש קוק נישט אויפן עבר שבת מברכים אלול ואפן פנים חדשות איך ווער א נייער פנים ווי האט געזאגט די קאברינער די וואכעדיגע סדרה שטייט די וואך משה רבינו האט מוכיח געווען כלל ישראל נאכן חטא העגל שטייט ער האט געזאגט פאר כלל ישראל כי יגרתי כ'האב מורא געהאט מפני האף והחמה, אשר קצף השם עליכם להשמיד אתכם, זאגט די קאברינער משה רבינו זאגט פאר כלל ישראל, ענק האבן געזינדיגט האב איך נישט מורא געהאט, כהאב מורא געהאט פון א אף, די אינגערמאן האט אראפגעלאזט די נאז, ער האט אראפגעלאזט די נאז, ער איז זיך שוין מייאש, פון אים האב איך זיך מורא געהאט, ער קען נישט מאכן קיין פנים חדשות, זיי האבן געזינדיגט כהאב נישט מורא געהאט, מען קען תשובה טוהן. אבער אההה ער האט אראפגעלאזט די נאז איז נישטא וואס פון דעם כי יגרתי ואפן מאך שנעל א נייע פנים ווי זאגט דער רבי ר' ברוכ'ל די וואך ועתה ישראל מה השם אלוקיך דו יעצט ווער א נייע פנים אין ועתה אלא לשון תשובה דער אור החיים הקדוש טאטשט צווישן די צווישן די פירושים טאטשן דארטן ועתה ישראל א מענטש האט געזינדיגט ער מיינט וואס דארף איך זאגט ער מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה איך בעט דיר איין זאך ווער צוריק א ירא שמים ווארט אויס ישראל, איך האב געזאגט תשובה, אה ווארט אויס תשובה, זאגט דער אור החיים הקדוש, יא, ער מיינט תשובה טון, ער דארף טאנצן אויף די בערג, ניין קום לעירו, איך בעט דיר איין זאך, גיב זיך א דריי צוריק. שבת און וואכן, אוי קום לעירו רבותי,

דאס אריינלייגן גוט אין קאפ, הסתכל בשלושה דברים, לייג דאס אריין ואי אתה בא לידי עבירה. מען רעדט וועגן ביזנעס. ווייל מען רעדט וועגן ביזנעס פארשטייט מען, טוט מען אפילו שווערערע זאכן. עטס נישט וויינען, אוי ס'מיר אזוי שווער, אוי ס'איז א יצר הרע, א יצר הרע. מען רעדט וועגן ביזנעס מאכסטו שווערע זאכן, יא? מען גיבט זיך א נעם אין די הענט אביסל. די מעשה ברענגט די בן איש חי. ברענגט א אינטערעסאנטע מעשה. ער ברענגט ס'איז געווען טוביה א שופט, א גרויסע שופט, און ער ווייסט דאך שטענדיג פון די גרויסע שופטים, אלע האבן דאך געציטערט, געציטערט פון די שופטים, ברענגט ער אזוי, ער האט מורא'דיג, אלע האבן געציטערט פון אים, ער האט זיך גע'חנפ'עט, ביי דער איז דאך, ער האט זיך איינגערעדט ער איז א כל יכול, זיך איינגערעדט דער שופט. ויהי היום, חברה האבן מעליל געווען אויף אים, פונקט ווי ער האט מצליח געווען דאך געהאט שונאים און מקנא'ניקעס אויכעט, מ'האט מעליל געווען אויף אים פארן מלך, אויף שלעכטע זאכן, האט דער מלך געהייסן גלייך אים אוועקנעמען פון אויס שופט, אויס שופט, און ווערן א מעקעלע, און מעמיד זיין למשפט, מעמיד זיין למשפט, אן ערנסטן משפט, אויף וואס ער האט געטון. ציילט די בן איש חי, דער ר' טובי' האט געוואר געווארן פון דעם, ער האט געוואוסט ער דארף זיך דא ראטעווען דאס לעבן, ויהי בחצי הלילה, זאגט ער, ער איז געגאנגען אין שטילערהייט זיך פארשטעלט וואס הייסט דארט אנדערע בגדים נישט ווי א שופט און האט גענומען פעקל זעקל מיטגענומען געלט וויפיל ער דארף און אנטלאפן ער האט האט חוצה געווען עפעס א מדבר גדול ונורא אריינגעלאפן ביז ער אנגעקומען צו א טייך דארט האט מען געדארפט א שיף נישטא קיין שיף דארט איז געווען איין איד זאגט דער בן איש חי וואס דער איד האט אים געקענט אויפן פנים זעט דער איז א שופט ס'לוינט זיך צו זיך חנפ'ענען צו אים לוינט זיך מיר א טובה צו טון ווייל דער שופט ווייס איך קען פארדינען פון אים מיט אים זיך מציע געווען ווילסט איך זאל דיר נעמען איך זאל איך העט שווימען איך העט דיר נעמען יא, און דער טוביה ברענגט דער בן איש חי געווען זעהר א שווערער געווען א דיקער א ברייטער א שווערער, אבער דער איד האט געזאגט ס'איז מיר זייער לייכט ווייל איך בין דאך קשור מיט אים, ער האט דאך געווען קשור מיט אים, ווען איך קום אין בית משפט דו ווייסט וואס הייסט איך האב מיט אים קשרים, איך בין דאך דער צופרידנסטער מענטש אויף דער וועלט, ממילא איז ווי שווערער ער איז געווען דער טוביה האט אים געשלעפט ער האט אים געשווימט ער האט אים געשלעפט געפערליך, ס'איז געווען געפערליך שווער אבער די קשרים האט אים געמאכט מייסטער. דער בן איש חי נאך דריי פערטל וועג דריי פערטל טייך נאך געווען נאך א הונדערט מעטער צוריק צו אנקומען איז דער טובי' דער שופט האט געזאגט פארן פאר דעם איד אם ייטיב לי אלוקים אויב דער אייבערשטער וועט מיר גוט זיין און איך וועל צוריק קומען ווערן א שופט וועל איך צוריק קומען ווערן א שופט וועל איך דיר מכיר טובה זיין פרעגט אים דער איד איך פארשטיי נישט ביסט שוין אויס שופט האט אים געזאגט רשעים האבן מעליל געווען אויף מיר רשעים האבן אלע. אזוי! האט ער געגעבן א ווארף אריין אין ים, האט ער געלאזט און האט אים געזאגט, כשתחזור לממשלתך אוציא אותך מפה, ווען דו וועסט צוריק גיין צו דיין ממשלתך וועל איך דיך ארויסנעמען פון דא, און ער האט אליין אריינגעשוואומען ביזן סוף, דערציילט דער בן איש חי, ער איז אנגעקומען ביים סוף טייך, האבן חברה אים אפגעשטעלט האבן געזאגט, דו ביסט דאך א באנדיט, אזוי האט מען געזאגט פארן איד, דריי פערטל טייך האסטו אים געקענט שלעפן, אזא שווערע בויך האט דער טובע מען האט אים געקענט שלעפן, און פונקט ביים סוף האסטו אים אפגעמאכט אז ער זאל זיך דערטרינקען? ביסט א באנדיט, דו האסט דאך געהאט כח, דריי פערטל טייך געקענט, קענסט נאך אפאר טריט, האט דער איד זיי געזאגט אין קול מה טעות, לא מיניה ולא מקצתיה, איך האב נישט געקענט אפילו איין טריט אים שלעפן, נאר איך האב געוואוסט איך האב קשרים מיט אים, מיין גאנצע לעבן גייט ווערן אנדערש, האב איך געקריגן א רצון מיט א שמחה, ממילא האב איך געקריגן כוחות, אבער אין דעם רגע וואס איך האב געהערט אז ער איז יעצט שוין נישט קיין שופט, איז די גאנצע, ווי זאגט מען, די גאנצע לופט ארויסגעגאנגען פון די רעדן, און איך האב נישט געהאט קיין כוחות, איך האב נישט געקענט אפילו איין טריט גיין ווייטער. נאר ביז דא ווייל כ'האב געוואוסט איך האב קשרים. אזוי ברענגט דער בן איש חי א מעשה און ער איז מסביר מיט דעם עפעס א אנדערע ענין, און געטראכט צו זיך, גיט א קוק, ער האט נישט געהאט קיין כח, נאר וואס דען די קשרים, די קשרים, טאמער דער בחור זאגט זיך ס'איז אזוי שווער היטן די אויגן, ס'איז אזוי שווער די יראת שמים, אבער דו וועסט וויסן אז מיט דעם קריגסטו קשרים מיטן אייבערשטן, מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. אה, מיט דעם קריגסטו קשרים, טרף נתן ליראיו, פרנסה, מיט דעם קריגסטו קשרים, א טיר ווערט א גביר, אז דו וועסט וויסן קשרים וועט ווערן אלץ לייכטער. ס'לוינט מתבונן זיין איין זאך הסתכל בשלושה דברים, קוק אריין אין די דריטע פרשה אין ספר דברים, דו וועסט פארשטיין אז דא איז דא אן עשירות, דו וועסט פארשטיין קשרים, קשרים, ביזנעס. פאר שבת און וואך מער לע זייט איך מוז ווארטן אביסל קשור דער אידער איז דער דער איד איז געוואר געווארן אז דער טובע ער איז א ליידיגער שטרויזאק א גארנישט ער איז אויס שופט אים געגעבן א ווארף אריין אזוי אויך דו דארפסט זאגן דער יצר הרע איז א ליידיגער שטרויזאק מען לאזט אים איבער דארט אין ים אריין איז מאריך זײַן אַז אַ אַז ס'איז דאָך אַזױ טײַטשט די נודע ביהודה אין צלח אין ברכות דף למד גימל אַ מוראדיקע װאָרט ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה זאָגט די נודע ביהודה פארוואס שטייט נישט מה מבקש השם אלקיך שואל מעמך? פארוואס שטייט מה השם אלקיך שואל? פארוואס שטייט נישט מה השם אלקיך מבקש? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, חזל זאגן, א באקאנטע חזל, חזל זאגן אז דער אייבישטער זאגט מי הקדימני ואשלם, ווער עס האט מיר מקדים געווען וועל איך אים באצאלן, לאמיר זען ווער, מי מל עד עד שלא נתתי לו בן, דו האסט געמל'עט דיין קינד, איך האב דיר געגעבן פריערט א בן. מי קבע מעקה עד שלא נתתי לו גג, האסט געמאכט א מעקה, איך האב דיר געגעבן א דאך. מי קבע מזוזה עד שלא נתתי לו בית, מי, יעדע זאך זאגט דער אייבערשטער, האסט געמאכט ציצית, איך האב דיר געגעבן פריערט א בגד. מי הקדימני, ווער ס'האט מיך מקדים געווען, אדרבה, ואשלם, איך וועל דעם באצאלן? זאגט דער נודע ביהודה א מורא'דיגע ווארט, ס'קומט צו יראת שמים, כביכול קען מען נישט זאגן מי הקדימני, פארוואס? ווייל הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים. קומט אויס אז דער מענטש איז כביכול מקדים דעם אייבערשטן, ווייל ס'איז א חוץ מיראת שמים. איז זאגט ער, מי הקדימני ואשלם, וועם גיי איך באצאלן? טייטשט דער נודע ביהודה א מורא'דיגע ווארט, מה השם אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה יראת שמים וועסטי די שואל וועסטי ד איך זאגט דער אייבערשטער בין איך די שואל און די ביסט די משאיל מה השם אלקיך שואל מעמך איך בין די שואל און די ביסט די משאיל מי הקדימני ואשלם נורא נוראות אבער וואס הייסט עס יראת שמים דער מענטש ווערט די משאיל כביכול נורא נוראות נא דער אז דער מענטש ווערט די משאיל פאר כביכול נו קענסט זיך פארשטעלן וויפיל טובות ווארט אים אפ פאר דעם וויפיל וויפיל ביזנעס רבותי לאמיר אננעמען משקיע צו זיין אין דעם, אזוי טייטשט תוס', דעת זקנים בעלי תוס', פארענטפערט די קשיא פון די גמרא, די גמרא פרעגט מה השם אלקיך שואל מעמך, כי אם ליראה, פרעגט די הייליגע גמרא, אטו יראה מילתא זוטרתא היא, איז דאס דען א קליינע זאך? תוס' א מורא'דיגע פשט, אז ס'גייט אויף סוף פסוק. וואס שטייט ויש לומר דאקרא דלבתריה קאי מה השם אלקיך שואל מעמך וואס שטייט שפעטער לשמור מצות מיט זיך גאכו מצות מיט לטוב לך זאגט תוס' כלומר אינו שואל ממך דבר זה פארוואס בעט ער די יראת שמים כי אם לטוב לך להנאתך און להרבות לך שכר ווייל איך וויל דיר מאכן גוטס פאר דעם וועסטו קריגן דא גוטס להנאתך און להרבות לך שכר אויב אזוי ווערט עס שוין מילתא זוטרא עס ווערט שוין לייכט אז דו וועסט פארשטיין ס'איז ביזנעס עס וועט שוין ווערן לייכט. וועט שוין ווערן לייכט. כלומר, אינו שואל ממך דבר זה כי אם לטוב לך און להנאתך און להרבות לך שכר. דא איז די קשור מיטן בורא עולם, דא איז דיין ביזנעס, אז דו וועסט פארשטיין דו פארדינסט מיט מיליארדן וועט דיר ווערן שווער דא,

וואס הערט זיך יאנקל? האט ער אים געזאגט הער זיך איין, איך רייכער נישט היינט, און מיין טאטע לאזט מיר נישט חתמ'נען ערבות, און מעטשינג האב איך שוין געגעבן, איז כל טוב וטוב. כאילו ער האט געפרעגט וואס הערט זיך, ווילסט דאך ערגעץ צוקומען, אדער ווילסטו א ציגאר אדער מעטשינג, אדער א ערבות אדער, אבער ער האט אים גלייך מסכם געווען, אה מעטשינג, איך רייכער נישט, מיין טאטע לאזט מיך נישט חתמ'נען ערבות, מעטשינג האב איך שוין געגעבן, און כל טוב וטוב. ווי זאגט ער דארט אין ירושלים, איינער האט געזאגט פארן צווייטן שלמה גוט מארגן, האט ער אים געזאגט כ'האב נישט. וואס איז די טייטש? ווייל ווי זאגט יענער, איך ווייס דאך ווי דו ווילסט צוקומען, דו ווילסט דאך ערגעץ אנקומען, איך מיין כביכול דא צו פארשטיין, מה השם אלוקיך שואל מעמך, איך וויל אנקומען צו איין זאך כי אם ליראה די יראת שמים, אויף דעם וויל איך אנקומען, זאגט ער די אלע שאלות, און מ'האט אמאל געזאגט שואל מעמך די אלעס אלעס די כי אם ליראה און מ'זאל אנקומען צו דעם ציווי אז אויף די יראת שמים דא אנקומען אנקומען צו די יראת שמים ווי האט ער געזאגט די קאברינער פרשת עקב האט ער געזאגט אזוי קאברינער זאגט אז שטייט פון רבי מאיר פרימישלאנער אזוי האט מען דאך שוין געשמועסט פריער אז די אלע שכר די גאנצע שכר איז עקב ראשי תיבות קדש עצמך במותר קאברינער ברענגט ר' מאיר פרימישלאנער און זאגט עקב ראשי תיבות אות ברית קודש און פאר דערפאר איז די גאנצע שכר האט ער געפרעגט אבער ס'שטייט דאך א עין נישט קיין אלף שטייט דאך א עין האט ער געזאגט ווי קען זיין א איד א שומר אויב ער בייט נישט דעם עין זיין אויג מיטן אלופו של עולם אויב ער געט נישט אוועק דעם אויג פארן אלף אויב ער בייט נישט די עין מיטן א', ווי קען ער זיין אַ שומר אויב ער געט נישט אַוועק די אויגן פאַר אלופו של עולם? ער בייט נישט די עין מיט אַ א', על כל פּנים אַרום און אַרום, יא. ווי האָט ער געזאָגט די פני מנחם? ער האָט געזאָגט אַ כורת אַ ברית. האָט ער געפרעגט, כורת מיט אַ ברית איז אַ סתירה, כורת איז אַ ניתוק און ברית איז אַ חיבור. זאָגט ער, כורת מיט דעם לינקער ווערסט גלייך אַ ברית מיטן אייבערשטן, ווערסט גלייך אַ חיבור מיטן אייבערשטן. ווען א איד איז אזוי פארשטייט עס איז א בורח מן העבירה, דאס דאך ווי הסתכל ואי אתה בא לידי עבירה הסתכל בשלושה דברים די דריטע איז פרשת ספר דברים ואי אתה בא לידי עבירה, וואס טייטש בורח מן העבירה דא לשון אין יעבץ אין יעבץ אבות פרק ד' משנה ב' בן עזאי אומר הוי בורח מן העבירה הערט א לשון ער פרעגט פארוואס שטייט בורח, פארוואס שטייט נישט יתרחק מן העבירה, יתרחק וואס איז בורח, זאגט ער כי מדורת אש ועצים הרבה, א פייער א פלאקערן קען מען זען פייערס, צריך להתרחק ממנו הרחק כמטחוי קשת, אנטלויפן, ולכן נאמר המלט על נפשך מהרה חושה אל תעמוד פן תספה, אין יענע וואכן האב איך דארט אין ירושלים די באס וואס איז געקומען א גליטש, קענסט זיך פארשטעלן ווי מענטשן זענען אנטלאפן, אזוי אנטלויפן פון עבירה, בורח מן עבירה. אזוי זאגט ער, ולכן נאמר המלט על נפשך מהרה חושה אל תעמוד פן תספה. און דעמאלטס, ווי מ'האט געשמועסט די ביזנעס, רבינו בחיי זאגט יראת השם היא אוצרו. וואס טייטש אוצרו, די אוצר פונעם אייבערשטן, זאגט די גמרא, איין אוצר איז דא דארטן וואס הייסט יראת שמים, יראת השם היא אוצרו. טייטשט רבינו בחיי וואס טייטשט אויף אונזער שפראך ער זאגט אז אין א סעיף א כספת א סעיף איז א כולל אינגערמאן האט פֿינף טויזנט דאלער גייט ער אריינלייגן גלייך אין כספת די סעיף א בעל הבתישע אינגערמאן לייגט נישט פֿינף טויזנט דאלער אין סעיף הונדערט טויזנט דאלער די גייען אין סעיף א גרעסערע גביר וועט א הונדערטער אויך נישט גיין לייגן אין סעיף א הונדערט טויזנט דאלער צוטיילן פאר עניי ארץ ישראל א מיליאן טו גיין אין סעיף. א גרעסערע גביר איז נאר א מיליארד. זאגט דער רבינו בחיי וואס איז די געדאנק? ווייל אין סעיף לייגט מען א זאך וואס איז נישטא. זאגט דער רבינו בחיי וואס לייגט א מלך דארטן? א מלך האט דאך אלע געלטער פון די גאנצע מדינה, וואס לייגט ער? ער האט דאך אלע אוצרות. דרך המלכים זאגט ער דארטן לייגן אבני חפץ וכל סגולה, שטיינדלעך, שטיינדלעך, בריליאנטן, דאס לייגט ער דארט. ווייל דאס איז א זאך וואס איז נישטא. די געדאנק איז דארטן לייגט מען א זאך וואס איז נישטא. זאגט ער וואס לייגט אריין דער אייבערשטער אין זיין סעיף? דער רבונו של עולם האט דאך אלעס אלעס אלעס, וואס לייגט ער אריין? ס'דא איין זאך זאגט רבינו בחיי כביכול, וואס דער כביכול זאגט איך האב נישט, וואס איז דאס? הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, און ווען דער מענטש גיבט א פארמאך די אויגן גיבט ער א גיי אריין גלייך אין סעיף פונעם אייבערשטן, יראת השם היא אוצרו, דאס איז די אוצר פונעם אייבערשטן. און זאגט מען ווען סעיף דבר הכל נשמע את האלקים ירא יראת שמים גייסט אריין גלייך אין סעיף און עס שטייט את האלקים ירא מיט איין אלקים ירא גייט אריין אין סעיף אין כספת דא זאגט דער רבינו בחיי יראת השם היא אוצרו דאס איז די כספת פונעם אייבערשטן דער כלי יקר ברענגט אים אראפ אין פרשת כי תבוא און דער כלי יקר טייטשט דארט מיט דעם דעם פסוק יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, זאגט ער זאלסט נישט האבן קיין טעות, זאלסט נישט מיינען דער אייבערשטער דארף דעם סעיף פאר זיך, זיין כספת פאר זיך, ניין. ווען דו דארפסט פרנסה א רפואה א ישועה, יפתח ה' לך את אוצרו שיש לו מיראת שמים שבך, פון דארטן קומט פאר דיר פרנסה, תירף נא סנדיר רייך. אבער דער בחור זאגט א, איך האב געהערט, ס'איז מורא'דיגע זאכן, אבער ס'איז שווער, ס'איז נישט פאר מיר. א. ס'איז דא א ספר פון ערוך השולחן הייסט תוספות ברכה, שרייבט ער אין פרשת עקב דער בעל ערוך השולחן, ער שרייבט, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, וואס איז מעמך? וואס איז מעמך? מעמך, וואס איז? ניין, דער בחור זאגט, עס איז צו הויעך פאר מיר. מעמך, עס איז ביי דיר, איך בעט דיר נישט קיין הימלישע זאכן. דו ביסט אזוי געבוירן געווארן, דו האסט עס ביי דיר, נעם עס ארויס. מעמך, עס איז ביי דיר, נעם עס ארויס. כי אם ליראה.

איז געגאנגען אין די גאס מיט א תלמיד זיינע, אינמיטן איז ער אריבערגעגאנגען א מיסט קאסטן, א צפרדע, און מען האט געהערט דארטן ווי קעץ זענען דארטן נובר באשפה, און מאכן קולות זאכן, איר ווייסט דאך די קעץ מאכן קולות זיי עסן דארטן, און רבי גדליה זאגט פאר זיין תלמיד, ער האט זיך אפגעשטעלט אזוי, און ער זאגט פארן תלמיד, אז דו ווייסט די קעץ רעדן יעצט צו אונז, לא ידע מאי קאמר, וואס רעדן זיי? האט ער געזאגט, ביז ער האט אים מסביר געווען, זיי רעדן צו אונז, זיי לאכן אויף אונז, זיי לאכן אויף אונז, זיי זאגן אונז, דו וויפיל דארפסטו ארבעטן אויף צו קריגן געלט, און מיט די געלט האסטו שוין פרנסה, אה, גייסט אריין מיט די געלט גיין קויפן, אסאך מאל טרעפסטו עס נישט אין געשעפט וואס דו דארפסט יעצט עסן, נישטא, גייסט אין א אנדערע געשעפט, און אז ס'איז שוין יא דא, דו קענסט עס גלייך עסן? ניין, דארפסט אהיימנעמען, קאכן, באקן. און צו דעם אלעם גרייט צו, קומט פלוצלינג נייע געסט, די קעץ זאגן אונז דארף מען נישט די אלע מעשה'ס, אונז ארבעט מען נישט שווער, אונז זעמיר נישט פארשווארצעוועט, אונז ארבעט מען נישט שווער, וואס איז דאס? שטענדיג איז דא גרייטע עסן, אונז האבן נישט קיין פחד ס'וועט קומען צופיל געסט ווייל ס'איז דא גענוג פאר אלעמען, מיסט קאסטענעס לרוב. אונז האבן נישט קיין פראבלעם, מ'דארף נישט קאכן, מ'דארף נישט באקן, מ'דארף נישט ארבעטן, מיר האבן גרייט עסן. און אזוי זאגן די קעץ פאר אונז, די קעץ רעדן יעצט צו אונז, וואס האלטסט זיך גרויס אויף אונז, ביי אונז איז דא שפע אן קיין ענינים און קיין מעשה'ס. זאגט רבי גדליה פארן תלמיד, לכאורה זענען זיי גערעכט, ניין? אבער וואס? סוף סוף זייער הנאה פון אזעכע הנאה מיאוס וואס מ'קען נישט שטיין אין די אין מאה אמות פון די קעץ פון די פון די מיסט פון ווי האבן זיי הנאה פון די דברים מאוסים פון די ריח רע וואס מען קען דארט נישט שטיין אזוי קומען אזעלכע פורקי עול און קוקן אן און קוקן אן אנדערע בלאג אז זיי קוקן אויס אזוי מיר קוקן אויס מאושר, זיי זענען דארטן אן קיין עיכוב, אן קיין הגבלות, אן קיין מחסומים, הכל מותרים להם, הכל שרויים להם, אלץ איז זיי מותר, מיט אלץ, און ביי אונז איז אלץ עפעס אזוי, עשו משמרת למשמרת, גדרים סייגים זאגן זיי, גיב א קוק, ביי אונז איז אלץ מותר. האט ער געזאגט, אבער דו פארשטייסט נישט, זאגט ער, ביי זיי איז דאס א מיסט קאסטן, און נאכנישט קיין משל וואס זיי געפינען זיך. פארשטייט זיך ארום און ארום, די קעץ דארפן עס אויך דארטן לצורך פרנסה גייען זיי מיסטקאסטן דארטן פארשטייסט, זיי האבן דארטן הכל מותרים להם דארטן פארשטייסט אין מיסטקאסטן דארטן לצורך פרנסה, און ער מיינט ער האט גרייט, מ'פארשטייט נישט פון וואו ס'איז פון וואס ער איז דא נהנה פון די מיסטקאסטן אליינס.

פאר דערפאר איז ער חייב באונסין ווייל כל הנאה שלו דערפאר איז ער חייב באונסין און דער רבי ר' ברוך מה השם אלוקיך שואל מעמך דער אייבערשטער זאגט כל הנאה וואס איז מיין גאנצע הנאה שואל מה השם אלוקיך שואל מעמך וואס איז מיין גאנצע הנאה כי אם ליראה א יונגערמאן זאל האבן יראת שמים און דעמאלט כביכול זאגט בין איך שואל כל הנאה שלו פון כביכול און ער האט זיך מתחייב צו היטן דעם יונגערמאן פון אונס כביכול דער רבי ר' ברוך די וואך ווער רעדט אזעכע דורות ווי אונז געפינען זיך נאך יעצט מיט א שמחה רבה, אבער מען גיט זיך אוועק אויף אזעכע דורות, דער חתם סופר זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט, זאגט למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם, לתת. להם כימי השמים על הארץ. ידוע די דרשת חזל רשי זאגט אז לתת לכם אין כתיב כאן שטייט נישט לתת לכם שטייט לתת להם ווער איז דאס להם? פאר די אבות הקדושים מכאן נמצינו למדים תחיית המתים מן התורה פארוואס אז לתת להם פאר וועם פאר די אבות די אבות זענען דאך נישט מיט אונז מכאן תחיית המתים מן התורה זאגט דער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט, איך פארשטיי נישט, למעשה ער זאגט די אבות הקדושים גיבן זיך דא א הייב אויף היינט, קומען יעצט די אבות הקדושים, זענען אונז אלע אפילו נישט קיין מוראשקעס לכאורה, קומען אברהם יצחק יעקב אבות הקדושים, וואו, וואס איז דא די מעלה, זאגט ער, ער פרעגט איך פארשטיי נישט, זיי גיבן א שטיי אויף, זאגט ער לא נחשב לכלום וכמי שלא באנו לעולם, דאס איז א לשון אין די גמרא אין עבודה זרה, דף ה', כמי שלא באנו לעולם, ווער העט אונז קוקן אויף אונז בכלל, עס קומט אבות הקדושים, און ממילא וואס איז דא די מעלה. חתם סופר א מאמר נורא נאך וואס אידן האבן געליטן ער שרייבט טויזנט זיבן הונדערט יאר היינט איז שוין טויזנט נײַן הונדערט יאר נאך וואס אידן האבן געליטן אזעלכע צרות צרורות גלויות ותנועות ועול מלכות אזוי שרייבט ער זה שקול נגד צדקתם קעגן די צדקות פון די אבות שלא היו להם צרה ותנועה וגלות

פון וואס איז ימי השמים על הארץ אזויפיל ווייל וועגן די תנועות הגלגלים הכא נמי על ידי תנועות הגלות ירבו ימיכם וימי בניכם מער ווי די עלטערן פחדים נ... פחדים נוראים א מענטש ווייל ער האט דורכגעלעבט ווייל מ'האט געלעבט אין אזא דור און ס'איז א דור אפל ושפל און די מענטש האלט זיך מיט אן יראת שמים זאגט ער, כ'קען נישט ארויסזאגן קלאר אבער יעדער איינער פארשטייט קלאר וואס ס'שטייט דא יא? ווייל ער האלט זיך שטארק אין אזא דור. ירבו ימיכם, ירבו ימיכם ומה שתחיו זו בזה, אפילו הוא ירבו ויתגדלו ימיכם עליהם. ס'איז נישט דא קיין פראבלעם, אונז העמיר נישט זיין קיין מוראשקעס, זאגט ער, קלארע ווערטער, ער זאגט נאך אסאך שארפער, נישט נאר נישט קיין מוראשקעס. אונז העמיר נאך זיין ירבו ימיכם עליהם, נו, ירבו ויתגדלו ימיכם עליהם, זאגט ער. פארוואס אז מ'האלט זיך? איר ווייסט וואס כ'האב יעצט געזאגט? איך ווייס נישט וואס כ'האב יעצט געזאגט. ס'איז א לשון פון הייליגער חתם סופר. מער פון אבות הקדושים איז דא אזא זאך? חשוב'ער נאך, אז מען לעבט אין אזא דור, מען האלט זיך אין יראת שמים, מיט גדרים אין יראת שמים. אזוי זאגט די עבודת ישראל, די קאזשניצער מגיד אין הפטורה אין פרשת ויחי וואס שטייט דארטן, אזוי האט ער געזאגט היטבת חסדך האחרון מן הראשון. היטבת חסדך האחרון מן הראשון זאגט די קאזשניצער מגיד אז ס'שטייט אין פסוק כה אמר השם זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה זאגט ער דאס איז געווען א דור וואס איז געווען א מן ס'איז געווען א באר ס'איז געווען א התגלות אלוקית ס'איז געווען וואס מ'האט געלעבט מיטן אייבערשטן

בוודאי עולם להכיר אלוקותו. זאגט ער, אויב זאגט דער קאזשניצער מגיד מה שאין כן אנו שאין אנו רואים שום ענין באלוקותו יתברך, אדרבה, בין כל דרי תבל בני ישראל שפלים ונבזים זה זמן רב, ואין קול ואין קשב, ואף על פי כן קיווינו לו ויושיענו ומאירי ומעיני ומעיני, זאגט ער, די תפארת שלמה, דאס איז די טייטש והיה, ס'איז א שמחה אין הימל, עקב תשמעון ווען בעקבתא דמשיחא וועט מען זיך נעמען אין די הענט. בעקבתא דמשיחא דאס איז א גרויסע שמחה אין הימל אפילו נאר תשמעון זאגט ער ווייל ס'איז אזוי אזוי אזוי ווי זאגט די ערשטע סאדיגערע רבי ברענגט עס אין אין זיין ספר אמת ליעקב אז שטייט אין אר"י הקדוש אז אלע נשמות איז געווען תלוי אין אדם הראשון זאגט ער ס'איז געווען די ראשונים ס'איז געווען דורות וואס זענען געווען די קאפ פון אדם הראשון ראש שפעטער געווען דורות וואס געווען רגליים פון אדם הראשון אונז זעמער היינט אין א דור פון די עקב פון אדם הראשון די עקב פון אדם הראשון דאס איז טייטש עקבתא דמשיחא זאגט ער זאגט ער זאגט ער אזוי ואף זאגט ער שאין לדמות ולהשוות אותם הנשמות שהם רק בבחינת עקב לדורות הקדמונים שבבחינת ראש מ'קען צוגלייכן אונזער דור צו דור פון תנאים

תפוח עקבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה. ס'שטייט אז די עקב פון אדם הראשון איז געווען אזוי לעכטיג אז די גלגל חמה איז געווארן טונקל כלפי דעם. יא? זאגט ער, עקבו של אדם הראשון, דער דור וואס איז עקב, אונזער דור וואס איז עקב, זאגט ער, מאכט טונקל גלגל חמה, די דורות וואס זענען געווען אין ראשו של אדם הראשון וואס זענען גלגל חמה, ווייל אונז זעמער אסאך אסאך חשוב'ער פון זיי.

נאר מען נישט מאריך זיין רבותי נאר נאך נאר איין מצוה דא א מצות עשה דאורייתא פון די וואכעדיגע סדרה מען דארף עס אביסעלע נעמען גוט גוט אין קאפ א מצות עשה אלע בענטשן אה ווער בענטשט נישט ווי קומען דא זאגן צו בענטשן און פארליינען א פאר לשונות פון חזל און ראשונים צו וויסן ווי אזוי צו בענטשן ערשטע זאך א חזל ואכלת ושבעת וברכת את השם אלקיך. די ילקוט שמעוני זאגט אזוי, אם אכלת וברכת, א מענטש וויל דאך טובות, ער וויל א גוט לעבן, אוי יא, ווילסט א גוט לעבן, הער וואס ער זאגט דא, אם אכלת וברכת, טובתי בל עליך, בל איז מלשון הובלה, יובלו, יובלו טייטש עס וועט ווערן געפירט די הובלה פון אלע טובות וועט קומען אויף דיין קאפ, פארוואס ווייל ושבעת ווייל וברכת ברכת המזון טובתי בל עליך יובלו כל הטובות בעולם ויבואו עליך דבר אחר בל עליך נאך א פשט זאגט די מדרש מבלה אני כל הטובות עליך בגופך אלע טובות אין בעולם לייג איך אריין אין דיין גוף כל הטובות ווייל דו בענטשסט ערליך און וגופך אינו בלה דיין גוף וועט נישט ווערן פארשימלט אמר רב אחא מאי בל עליך כשאני מביא טובה בעולם איני מביאה בל עליך נאר אויף דיר ווער דער וואס בענטשט בכוונה אזוי זאגט די מדרש ס'איז ידוע רבותי די חינוך אין ת"ל וואס די חינוך זאגט מקובל אני מרבותי ישמרם קל. דער חינוך זאגט מקובל אני מרבותי ישמרם קל שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו. ווער ס'איז זהיר בברכת המזון איז מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו אז מ'בענטשט נאך אפאר מינוט וועסט נישט לויפן ער לויפט ער יאגט זיך צו די ביזנעס ער יאגט זיך צו די ביזנעס דער חינוך פון ראשונים זאגט ער מקובל אני מרבותי ישמרם קל ווער זאגט דארפסט זיצן אין ביזנעס פינף שעה, אפשר דו דארפסט זיצן א פערטל שעה ביי ברכת המזון ס'וועט בעסער העלפן, נישט אפשר נאר זיכער. ווי טוט ר' אליהו לאפיאן? ר' אליהו לאפיאן האט זיך אמאל באקלאגט, ער ווייסט נישט פארוואס מ'מאכט אזא גרויסע הפסקה אין די ישיבות פון די דאווענען ביז צו סדר א', ס'גענוג צוואנציג מינוט האט ער געזאגט, פינף מינוט אויף פת שחרית און א פערטל שעה אויף בענטשן. ווייסט פארוואס מ'מאכט אזעלכע גרויסע הפסקות? ס'איז גענוג צוואנציג מינוט. פינף מינוט אויף פת שחרית און א פערטל שעה אויף בענטשן. איר פארשטייט? דער דער דער איך פארשטיי וואס הייסט עס מקובל אני מרבותי ישמרם קל וואס דא טוט זיך. טייטש דיך איז דא. ברכת השם היא תעשיר שטייט אין זוהר הקדוש ווען א מענטש בענטשט בכוונה ובשמחה ברענגט עס אויף אים פרנסה. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, ווען א מענטש בענטשט בכוונה ובשמחה, ברענגט עס אים פרנסה. דער לשון איז אין זוהר, זאגט דער חיד"א ברכת השם, דאס איז דאך ברכת השם, ווייל ברכת המזון איז די איינציגסטע ברכה וואס איז דאורייתא, ברכת המזון דאורייתא, ברכת השם היא תעשיר, דאס מאכט דיר א עושר, אבער מיט א תנאי ולא יוסיף עצב עמה, נישט דו דארפסט בענטשן, זיי מיט א שמחה, שטייט אין זוהר הקדוש זיי מיט א שמחה, ער ברענגט די חיד"א. אז מען זאל עסן און טרינקען דברים המשמחים, ווייל ער וועט קענען בענטשן מיט א שמחה, ווייל עס שטייט אין זוהר הקדוש אז בענטשן מיט א שמחה ברענגט פרנסה. די בענטשן מיט א שמחה. איך האב נישט געמיינט מען זאל מדייק זיין אין דעם האלבע, כ'מיין בעיקר די צווייטע האלבע מדייק זיין. טייטש פאר דאס איז די טייטש, פון ברכת השם היא תעשיר, די ברכת המזון דאס מאכט מדאורייתא דאס מאכט דעם עושר. מיט א תנאי ולא יוסיף עצב עמה מ'דארף בענטשן מיט א שמחה דער מהרשא זאגט די זעלבע זאך אין חידושי אגדות אין נזיר דף ס"ו זאגט דער חידוש דער מהרשא אזוי הערט א לשון פון מהרשא זאגט ווייל לפי שמזונותיו של אדם קשים כקריעת ים סוף ווייל די מזונות קשים כקריעת ים סוף איז די מהרשא מסביר פארוואס די מזונותיו של אדם קשים כקריעת ים סוף ווייל ס'איז דא מקטרגים זאגט די מהרשא ביי די ברכת המזון ווערן די סניגורים און דאס ברענגט פרנסה פאר די מענטשן. דאס זאגט דער לשון פון מהרשא, לפי שמזונותיו של אדם קשים כקריעת ים סוף ועל צ ועל כן. ציווה הקדוש ברוך הוא לאוכל ושבע לברך עליו. זאגט ער פארוואס שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא משפיע ברכותיו להיות לו בריווח מזונות.

ס'איז א סגולה אויף פרנסה רבותי ס'איז א סגולה אויף געזונט די באר היטב ברענגט אין קפ"ה ברענגט ער דעם ב"ח וואסערע אות איז נישטא אין גאנץ ברכת המזון ענדע פיי ענדע פיי נישטא אין ברכת המזון פארוואס ווייל די ענדע פ' אף שצף קצף, זאגט ער ווייל איינער וואס בענטשט ברכת המזון בכוונה, לא שולט בו לא אף ולא שצף ולא קצף. אזוי שטייט אין מדרש, אמרתי לכם זאגט דער מדרש, תאכלו ותשבעו ותברכו את שמי, אחר כל מאכל ומשתה, ואני אסיר מקרבכם מחלה רעה. איך אוועקנעמען פון ענק מחלה רעה. דער חפץ חיים פלעגט זאגן, פארוואס זאגט מען הרחמנ'ס נאכן בענטשן? וואס איז די הרחמנ'ס? זאגט ער ווייל ס'איז ידוע ווען א מענטש מאכט א מצוה איז דעמאלטס א עת רצון נתקבל ווערן די תפילות, אלץ אז נאך א מצות עשה דאורייתא בעט מען זיך אויס די הרחמנ'ס אלעס וואס מ'דארף יפרנסנו בכבוד מיט אלע זאכן, אזא שטייגער זאגט ער ווי דער רבינו בחיי זאגט אין פרשת יתרו אז א פרוי ביי לעכטצענדן זאל אויך בעטן אויף גוטע קינדער, פארוואס? זאגט דער רבינו בחיי כי התפילה היא יותר נשמעת בשעת עשיית המצוה, א תפילה איז יותר נשמעת בשעת עשיית המצוה, און פאר דערפאר זאגט מען די הרחמנ'ס אויך נאכן בענטשן. ווייל דעמאלטס ווייל ביי אזא מצוה ביי אזא מצוה פארשטייט זיך אבער ווי מען האט געשמועסט שטייט אין זוהר הקדוש בפירוש אז מיט א שמחה רב סעדיה גאון ברענגט אין די מנין המצוות ברענגט ער וברכת בשבעך ברון רון הייסט מיט א שמחה רון שיר ושבח רון דאס יאר האט מען געשמועסט אויף פרנסה מען האט געשמועסט אויף געזונט רב שלומקע זווילער פלעגט זאגן אז א סגולה אויף קינדער יראי שמים בענטשן פון אינעווייניג פון א בענטשער סתם ולא פירש, צו פירש ולא סתם, און אזוי האט ער געזאגט. א סגולה אויף קינדער יראי שמים, בענטשן פון אינעווענדיג פון א בענטשער. ביים ישמח ישראל דערציילט מען אז איינער האט זיך געקומען באקלאגן אז זיין זון בענטשט נישט. האט דער ישמח ישראל געזאגט לאז אים אפ, דו זאלסט בענטשן בקול. דו זאלסט בענטשן בקול רם. אינטערעסאנטע מעשה ברענגען אין תולדות דארטן א א ביי מהריל די סי ביי מהריל דיסקין. ביי מהריל דיסקין איז געקומען א אידענע, האט זיך מזכיר געווען, אז דער אייבערשטער זאל אפהיטן זי האט זי האט באגראבן קינדער נישט געהאט קיין בר קיימא באגראבן קינדער געהאלטן היימער האט דער מהריל דיסקין עהם געזאגט זיך מקבל זיין פון יעצט צו בענטשן ברכת המזון נאר מתוך הסידור נאר פון אינעווענדיג און ז'איז גלייך געהאלפן געווארן בבר קיימא ווען ס'איז א מצות עשה דאורייתא וואס דארף נישט אזויפיל דאס נאר איר ווייסט דאך וואס דער חסיד יעבץ שרייבט נאר גמרא מנוסה אמירה מזמן אז ס'דא מצות ברי מזל בדיקת חמץ, פורים, און פארשידענע, און דא מיר ברכת המזון זאגט ער, וואס איך האלט עפעס וואלטן אלע מקיים, וברכת מיט גרויס כוונה, עפעס נישט צופיל מענטשן, יעצט צו וויסן וואס דא טוט זיך, די אלע סגולת המצות וואס דא טוט זיך. ער ברענגט די סדר היום, רבי אליעזר בן מכיר, ברענגט ער דארטן, אם יש לו ספר לפניו טוב להביט בו כדי שיוכל לכוון יותר. ולא יסיח דעת ביים בענטשן, ולא יסיח דעתי אחרינו בדברים אחרים מיט מענטשן, זאגט ער מקיים מצוה אחת של תורה כדין וכשורה, וגורם ברכה לעצמו ולכל בני ביתו, מיט דעם ברענגט מען א ברכה לעצמו ולכל בני ביתו, מען זוכט אן ברכות מיט הבטחות, נו הער זיך איין וואס די ראשונים און די וואס חזל זאגן אויף דעם. ס'איז געווען אן אינטערעסאנטע מעשה, ס'איז דא א נאמען ער הייסט ר' משה איוויער, ס'ווערט געברענגט אין יסוד ושורש העבודה שער הגדול פרק א', אין יסוד ושורש העבודה ברענגט אויף אים מורא'דיגע לשונות אויף דעם ר' משה, מורא'דיגע זאכן. די בית אברהם ברענגט אויף דעם ר' משה, אז פאר זיין הסתלקות האט ער צוזאמען גענומען זיין גאנצע שטעטל, און ער האט זיי געזאגט פארן הסתלקות, מבטיחני לכם נאמנה, אזוי ברענגט די בית אברהם, איך זאג ענק צו א הבטחה, מי שיאמר ברכת המזון מתוך הכתב, ער וועט בענטשן פון אינעווענדיג, לא תשלוט בביתו שריפה, וועט נישט זיין אין ביתו שריפה, אמאליגע צייטן איז דאך געווען די בתים פון עץ, און אין דעם פלעגט זיין, ס'ידוע די מעשה אז גאנצע שטעט זענען פארברענט געווארן נעבעך, ס'איז געווען א א א בנזק בגוף ברכוש בנפש בגוף, ס'איז נעבעך געווען, און דא איז געווען א הבטחה איינער וואס גייט בענטשן מתוך הכתב, איז וואס? האט ער צוגעזאגט, לא תשלוט בביתו שריפה. שוין. און דעמאלטס איז געווען יעדע שריפה געווען סכנת נפשות ממש, ס'האט זיך געדרייט שריפות וואס איז געווען אין בתים און אויס. אלע האבן זיך עס מקבל געווען נאך די הבטחה, חוץ פון איין מענטש, אזוי שרייבט די בית אברהם, אז אין איין מענטש, ס'איז אריבער אסאך יארן, און די מענטש'ס רעבעצן האט זיך אויפגעכאפט אינמיטן נאכט, און זי זעט פון די ווייטנס ס'קומט א פייער, זי זעט מ'קען עס נישט אפשטעלן. שיי, זי האט געכאפט א פחד ווייל ער האט זיך נישט געוואלט מקבל זיין, און זי, האט זי געשריגן די מאן זאל שנעל לויפן אין בית העלמין מפייס זיין דעם ר' משה, דער ר' משה מפייס זיין, און ער זאל בעטן מחילה און און ער זאל מקבל זיין דארטן אז ער גייט, איז ער גלייך געלאפן און געלאפן אין בית העלמין מקבל זיין, שוין ווען ער איז צוריק געקומען האט ער געזען ווי רוב דירות איז פארברענט, שוין גוים'ס דירות, און עס האט געברענט און א דירה לעבן אים האט עס געברענט, און זיי האבן אנגעהויבן צו מפנה זיין זייער דירה, זיי האבן פארשטאנען וואס גייט דא, און ביי די דירה לעבן אים, עס האט געפלאקערט, זיי האבן אנגעהויבן מפנה זיין זייער דירה, ביי די דירה לעבן אים, דארטן שככה האש האט זיך אויסגעלאשן. בענטשן מתוך הכתב. נו, ווער רעדט, מען האלט דאך יעצט טאקע פאר שבת מברכים פון אלול, מ'האט שוין געשמועסט, דער בית אהרן ברענגט אין א בריוו צו זיין זון, אז ביי ברכת החודש פון אלול, זאל מען מכוון זיין צוויי, ביידע חדשים. ווייל אין חודש תשרי בענטשט מען דאך נישט לערבב את השטן. ני, די עולם ווייסט וואס הייסט ווייסט הייסט נא ווייסט די עולם ווייסט וואס הייסט בענטש אויף צוויי חדשים. ווייסט אז צוויי חדשים. דאס הייסט ביז תשרי תשפ ג. ביז תשפ ד. ביז תשרי תשפ ד. ווייל ראש השנה שרייבט מען אן אלעסדינג ביז תשפ ד. איז דער ברכת החודש א גרויסע ברכת החודש. ווי מען האט געשמועסט וואס מען האט געמאכט מיט די עגונה אין אלול פון שבת מברכים ביז שבת שובה יעדן די וואס ענדיגן גאנץ תהלים ענדיגן גאנץ תהלים, און די וואס נישט איין ספר תהלים לפחות, די שבת מברכים הייבט מען אן ספר ראשון, די קומענדיגע שבת ראש חודש ספר שני, אזוי אזוי צו צו אויספוילן, און דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן אלע פוילן, אלע אויספוילן.